מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כד, פרשת תבוא, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט זיבן און פופציק, די ערשטע שיחה אויף פרשת תבוא אין חלק כד. ס'איז שווער צו מגדיר זיין וואס די שיחה איז, ס'איז אנגעפילט, אנגעשטאפט מיט אזויפיל חידושים נפלאים, פשוט געוואלדיג געוואלדיג. חוץ פון די חידושים נפלאים איז דא פשוט דברים נפלאים וואס דער רבי קאכט זיך אין דעם זייער אסאך אין די פארברענגענס, און דא קומט עס ארויס זייער בפרטיות אט די עניינים, וויל איך מסביר זיין פאר מען וועט לערנען די שיחה וועגן וואס ס'רעדט זיך דא. דער רבי וועט אנהויבן לכאורה דאס איז א רש י שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען א רש י, און לכאורה די רש י איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך, פשוט שווערע שאלות נישט קיין סאך אבער אפאר שאלות און שווערע שאלות אויף רשי וואס רשי מיינט דא איינע פון די נפלא'דיגע זאכן וואס די רבי איז דא מחדש אין די רשי איז די רבי געפינט אויס וואס רשי'ן האט געקוועטשט דא און די רבי נעמט פון מען כאפט זיך גארנישט ווי טיף דאס איז אז ס'איז דא אין די זעלבע צוויי פסוקים איז דא איינער דא נאך א ווארט און איינער דא ווייניגער א ווארט דאס וואס רשי'ן האט געקוועטשט און דאס איז שוין גארנישט לגבי דעם חידוש נפלא וואס קומט נאכדעם, אז אפילו עס דא איין ארט וואס ס'שטייט מיט א ו' און איין ארט אן א ו', מאכט א גאנצן שינוי אין דעם גאנצן ענין, און דאס וואס רש י, דאס וואס רש י איז משנה, דאס האט רש י'ן געקוועטשט, און דערפאר זאגט רש י דעם פירוש, און די שאלה איז געווען לכתחילה ווען מ'לערנט, וואס ווילסטו רש י, איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט דא. נאך וואס דער רבי ענדיגט מיט די רש י, דער רבי אריינגיין אז ס'בלייבט נאך איין שאלה אין פנימיות העניינים, דער רבי גייט אריין גיין אין א טיפן ענין וואס דער רבי האט זיך זייער שטארק געקאכט אין דעם אלעמאל, דעם וואס די מעלה וואס אין די פסוקים וואס מען גייט רעדן פון רש י ברענגט ארויס די געוואלדיגע מעלה פון אידן לגבי אומות העולם, נאכדעם וועט דער רבי אריין גיין נאך טיפער און ארויס ברענגען אז ס'איז נישט נאר לגבי אומות העולם, נאר אידן האבן א מעלה אין זיך נישט נאר אלס די עבודה זייערע, א איד איז עצמות אין סוף, ס'איז א אנדער סארט גדר אינגאנצן אפילו אן עבודה, פאר די עבודה, יעדער איד האט אין זיך די דרגה פון דעם, און דער לימוד וואס מ'קען ארויסלערנען פון דעם צום סוף, איז דערין ווי מ'דארף האבן אהבת ישראל, און מקרב זיין יעדן אידן צו תורה און אידישקייט, ווייל יעדער איד האט אין זיך די מעלה וואס איז עלה, ישראל עלה במחשבה תחילה, ישראל איז איין זאך מיט עצמות, מיט די אלע דרגות וואס דער רבי וועט ארויסברענגען, פשוט געוואלדיג, געוואלדיגע שיחה אין פרשת תבוא אין חלק כד. אות א'. אויף דעם פסוק והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, א פסוק אין היינטיגע פרשה אין פרשת תבוא, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. האמירך, וואס מיינט האמירך? ער האט דיר אפגעשיידט, דאס איז דער ווארט פון האמירך. האמירך האט דיר אפגעשיידט, להיות לו לעם סגולה, אז דו ביסט זיין עם סגולה, טייטשט אין אנדערע ערטער סגולה מיינט דאך עניין פון חביבות, ביסט א חביב ביי דעם אייבערשטן. כאשר דיבר לך. יא. ווען משה רבינו חזר'ט איבער אין דברים וואס איז געווען, זאגט משה רבינו צו די אידן, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, מען וועט באלד זען ווען דער היום איז, אין סוף שיחה מיט די אלע דרגות מיט די זאכן. איז השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, וואו ווייס איך פון דעם? כאשר דיבר לך, דער אייבערשטער האט שוין גערעדט וועגן דעם אמאל. שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער כאשר דיבר לך, וואס מיינט כאשר דיבר לו? האט שוין גערעדט צו דיר? און ער איז מפרש, והייתם לי סגולה. ס'איז דא א פסוק וואס ס'שטייט אין פרשת יתרו אין קאפיטל יט פסוק ה', פאר מתן תורה זאגט דער אייבישטער והייתם לי סגולה, זאגט משה רבינו די אידן דא אין פרשת כי תבוא, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך וואו איז דאס אין פרשת יתרו וואו דארטן שטייט והייתם לי סגולה? דערנאך שטעלט זיך רשי אין צווייטן פסוק, דערנאך קומט נאך א פסוק, וואס שטייט אין צווייטן פסוק? דארטן שטייט ולהיותך עם קדוש, שטייט אויכעט כאשר דיבר. אזוי ווי דער אייבערשטער האט גערעדט צו דיר שוין וואו האט ער גערעדט אזא זאך להיותך עם קדוש און רשי איז מפרש והייתם לי קדושים רשי ברענגט אראפ והייתם לי קדושים וואס דאס איז אין סוף והייתם לי קדושים אין סוף פרשת אין סוף פרשת קדושים שטייט והייתם לי קדושים דאס איז די צוויי פסוקים, דאס איז וואס רשי ברענגט אראפ אין ערשטן פסוק, און רשי ברענגט אראפ אין צווייטן פסוק. דארף מען פארשטיין, אויב רשי דארף נישט מעתיק זיין פון פסוק וואס דער דיבור איז, ווייל דאס שטייט דאך אין פסוק מפורש להיות לו לעם סגולה, נאר וואס וויל רשי דא? רשי דארף אונז נישט דערציילן וואס דער אייבישטער האט וואס דער אייבישטער האט געזאגט, ווייל ס'שטייט דאך קלאר אין פסוק אז השם האמירך היום להיות לו לעם, סגולה דארף נאר רשי זאגן ס'שטייט אין פסוק כאשר דיבר לך וואו איז דער כאשר דיבר לך דערפאר ברענגט רשי אראפ כאשר דיבר לך שטייט והייתם לי סגולה אין פרשת יתרו פרעגט דער רבי די שאלה רשי דארף נאר זאגן וואו געפינט מען דעם דעם דיבור פריער כאשר דיבר לך וואו איז דאס דער דיבור ברענגט רשי אראפ פון יתרו אויב אזוי ווערט א געוואלדיגע שווערע שאלה פארוואס איז ער פארוואס איז ער עס מעתיק ביים צווייטן ביים צווייטן מאל אין דעם צווייטן פסוק וואו שטייט ווי וואס שטייט דארטן ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר, האט רשי געדארפט אראפברענגען די זעלבע זאך ווי ביי דעם ערשטן מאל, ביי דעם ערשטן מאל שטייט וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר, ברענגט רשי אראפ נאר כאשר דיבר ווייל נאר דאס וויל ער דערציילן, אין פסוק שטייט דאך קלאר וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז והייתם עם סגולה, וואו זע איך עם סגולה? זאגט ער דיר כאשר דיבר, והייתם עם סגולה אין יתרו. האט דאך דא אויך געדארפט זיין די זעלבע זאך, ניין, דא ברענגט רשי אראפ עפעס אנדערש, דא ברענגט רשי אראפ ויז ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר ברענגט ער אראפ פון פסוק, דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס? פארוואס איז ער עס מעתיק ביים צווייטן מאל, אין צווייטן פסוק? און אויב ס'איז יא נויטיג צו מעתיק זיין, אז דארף דיר יא זאגן וועגן וואס ס'רעדט זיך דא? האט ער דאס געדארפט מעתיק זיין אויך ביים ערשטן מאל, פארוואס ברענגט ער עס נישט ביי דעם ערשטן מאל, והשם האמירך להיות לו לעם סגולה, האט ער געדארפט אראפברענגען להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר, און זאגן והייתם לי סגולה, אינעם ערשטן פסוק ברענגט ער עס נישט אראפ, אינעם צווייטן פסוק ברענגט ער עס יא אראפ, עפעס ליגט דאך דא באהאלטן, וואס האט רשי עס געמאכט אויף אזא סארט אופן? בית אות בית דאס איז איין שאלה וואס מ'האט אויך דארף מען פארשטיין פארוואס רשי טייטשט אין צווייטן דיבור אז כאשר דיבר מיינט והייתם לי קדושים פון פרשת קדושים געוואלדיגע שאלה רשי ווען ער ברענגט א ראיה ברענגט ער א ראיה פון דעם ערשטן מאל ווען ס'שטייט אין די תורה רשי גייט דא אין א פלאץ וואס איז דאכט זיך מיר דער דריטער אדער דער פערטער מאל וואס ס'שטייט שוין וועגן דעם פארוואס פארוואס איז רשי נישט מעתיק פונעם ערשטן פלאץ ליגט דא עפעס באהאלטן וואס רשי האט געקוועטשט און רשי האט נישט קענען ברענגען יענעם פסוק נאך והייתם לי סגולה וואס רשי ברענגט אין פרשת פון פרשת יתרו יא כ'האב געזאגט והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר ברענגט רשי אראפ דעם פסוק פון פסוק כאשר דיבר וואו האט ער גערעדט דער בן חמש למקרא פרעגט וואו תורה זאגט כאשר דיבר זאגט אים רשי זאל געדענקען אז אין יתרו שטייט והייתם לי סגולה פרעגט דער רבי די געוואלדיגע שאלה איז ער ממשיך דארט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש שטייט קלאר אין תורה דארטן והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שטייט דאך שוין דארטן וועגן גוי קדוש, איז פארוואס לערנט רשי אז דער כאשר דיבר אין צווייטן פסוק מיינט אן אנדער דיבור פונעם אויבערשטן והייתם לי קדושים? נישט דעם וואס שטייט נישט דעם וואס שטייט צוזאמען מיט והייתם לי סגולה וואס אזוי לערנען טאקע כמה מפרשי התורה די שאלה איז נישט ווי כ'האב געזאגט פריער דאס איז זיין שפעטער פארוואס רשי גייט צו סוף קדושים רשי דאך קען ברענגען פון פריער די קשיא די צווייטע קשיא איז אז לכאורה אויב איך זאג אז רשי זאגט דעם קינד אז זאגט אים והייתם לי סגולה כאשר דיבר לך וואו איז דאס אין יתרו גלייך וואס עס שטייט דארטן והייתם לי סגולה שטייט נאכדעם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש און אין דעם פסוק וואס שטייט דא ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר האט רשי געדארפט זאגן אז אויכעט אין יתרו פארוואס קריכסטו צו קדושים און דער רבי זאגט אז אזוי לערנען טאקע כמה מפרשי התורה אז דאס וואס עס שטייט ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר גייט אויף דעם פסוק גלייך נאך והייתם לי סגולה אין יתרו שטייט דער ענין פון ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש און רשי ניצט דאס נישט, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין, דער אלשיך, דער ש"ך על התורה, דער ספורנו, דער אור החיים, און די מדרש הגדול, די אלע זאגן אז ס'רעדט זיך מיט דעם פסוק וואס ס'שטייט דארטן, און רשי קריכט אוועק אין אן אנדער ארט אין פרשת קדושים, פארוואס גייט נישט רשי גלייך נאכדעם? ס'שטייט דאך קלאר דארטן, ס'שטייט דארטן קלאר והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, און דאס זאגט משה רבינו אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר, אין זעלבן פלאץ אין יתרו. דער רבי ענדיגט צו אין הערה ניין, אין מדרש הגדול שטייט, היכן דיבר? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דער מדרש רבה איז מפורש קלאר זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן פרשת יתרו, ס'איז א געוואלדיגע צווייטע שיינע. נאך מער. רבי זאגן די קשיא ווערט אסאך אסאך שווערער לויט די מפרשים איז גלאט דער המשך דא אין פסוק לויט ווי זיי לערנען אז ס'גייט נישט אויף פרשת קדושים צום סוף נאר ס'גייט דווקא אין פרשת יתרו און ס'גייט צוזאמען מיט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש והייתם לי קדושים והייתם לי סגולה דערנאך שטייט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש די זעלבע זאך וואס שטייט דא דא שטייט והייתם לי ולהיותך לו לעם סגולה גלייך נאך דעם שטייט להיותך עם קדוש איז דאס פונקט די זעלבע זאך ווי דארט צו זיין א סך געשמאקער נאך מער לויט די מפרשים איז גלאט דער המשך דא אין פסוק אויב די ווערטער ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וואס שטייט אין פרשת יתרו טייטשט רשי שרים וואס מיינט שרים אויב אזוי קומט במילא אויס אז די אלע פרטים דא אין די פסוקים להיות לו לעם סגולה ולתתך עליון על כל הגוים, און ולהיותך עם קדוש וואס ס'שטייט אין די צוויי פסוקים וואס מיר לערנען יעצט, זענען בהתאם צו די דריי פרטים אין דעם דיבור פון אויבערשטן דארט אין פרשת יתרו, זיי שטימען איינע מיט די אנדערע גלייך אלע דריי, לויט די מפרשים, לויט רשי שטימט עס נישט, לויט רשי זאגט אזוי, והייתם לי להיות לו לעם סגולה איז אין יתרו, און דער צווייטער ולהיותך עם קדוש גייט אין קדושים, פארוואס? דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה דער ספורנו זייער געשמאק דער ספורנו זאגט וואס מיינט וואס מיינט ממלכת כהנים ללמד את אומות העולם לקרוא בשם השם דאס וואס רשי האט אנגערופן שרים איז דאך עס שטימט דאך עס איז אסאך געשמאקער וועט מען זען אז די דריי זאכן להיות לו לעם סגולה און ולתתך עליון און ליאו זאם קאד זייער פשוט דאס פון רעד לסיט רעד יונאל קול הגוי דאס דאס פון אז דאס וואס שטייט דארט אין סורים סורים מיט אז וואס טייטשט ער טייטשט אז ללמד את סוס אוילם לקרא בשם השם ווי שטימען די אלע דריי זאכן וואס שטייט אין פוסק ליאו שטייט דאם סקולו ווי סם לסגולו בכל העמים דאן וועל יויז סיט רעד יונאל קול הגויים איז דער לשון פון שרים וגוי קדוש איז דער ענין פון די קדושה פארוואס פארוואס ברענגט ער נישט פון דארטן וואס זעט מען די דריי זאכן זאגט דער רבי זייער געשמאק זיי שטימען די דריי פרטים מיט דעם דיבער פון אויבערשטן דארט בפרשת יתרו און רשי מאכט אינגאנצן א נייע זאך אין דעם להיות לו לעם סגולה דא אין אונזער פסוק איז והייתם לי סגולה מכל העמים וואס שטייט אין יתרו לתתך עליון על כל הגוים שטייט דא אין פסוק וואס איז דאס ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וואס זאגט רש"י שרים און דער ספורנו זאגט זאל לערנען די די אומות העולם ווי מען דארף ווי מען דארף דאנקען ווי מען דארף רופן בשם השם דערנאך דער דריטע זאך וואס שטייט אין ביי אונז אין צווייטן פסוק ולהיותך עם קדוש שטייט דארט וגוי קדוש שטימט דאך אויס אלץ זייער געשמאק, און רש"י קומט גייט אוועק אינגאנצן אויף דעם ערשטן אויף דעם ערשטן חלק פסוק וואס עס שטייט דארטן וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה, ברענגט ער טאקע פון יתרו והייתם לי סגולה, נאכדעם גייט ער אוועק אין קדושים פארוואס? לכאורה די אלע דריי זאכן וואס שטייט אין די צוויי פסוקים וואלט געשטימט זייער געשמאק מיט פרשת יתרו. האבן מיר די צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז געווען, פארוואס פארוואס ברענגט רש"י אראפ, ווען ווען ער רעדט וועגן דעם ערשטן מאל ברענגט ער אראפ נאר כאשר דיבר לך וואס דאס וויל ער דאך מדגיש זיין, שטייט דאך אין פסוק קלאר וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, דארף ער עס נישט אראפברענגען אין פסוק, וואס פרעגט דא דער וואס פארשטיי איך נישט דא, כאשר דיבר וואו? איז זייער געשמאק, פארוואס אין צווייטן פסוק ברענגסטו אראפ ולהיותך עם קדוש, ער ברענגט אראפ וואס שטייט אין פסוק, שטייט דאך קלאר אין פסוק וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, וואס פארשטיי איך נישט, כאשר דיבר וואו דאס איז, האט ער געדארפט אראפברענגען דא אויכעט כאשר דיבר, אויב דו זאגסט אז מ'מוז יא אראפברענגען להיותך עם קדוש, ברענג אראפ אויכעט להיות לו לעם סגולה. אות ג'. לכאורה יש לומר דער רבי וועט טרייען צו ענטפערן דער רבי וועט עס אפפרעגן דאן דאן דער רבי וועט קומען צו דעם צו דעם ענטפער אין אין אין אות ד' דער רבי וועט קומען צו דעם ענטפער געשמאק געוואלדיג וואס דער רבי וועט מחדש זיין דא וואס רש"י האט געקוועטשט פון וואס רש"י זאגט אט דעם ענין די שאלה איז פשוט געוואלדיגע שאלה די אלע וואס שרייען וואס טוט זיך דא וואס האסטו געטאן רש"י און אלע מפרשים אויסגערעכנט וואס טוען לערנען נישט אזוי און ס'שטימט דאך גאר געשמאק לויט די צווייטע שאלה צווייטע שאלה איז דאך זייער געשמאק ס'שטימט דאך א מחיה אות ג' לכאורה יש לומר אז דער טעם וואס רש"י ברענגט נישט דעם פסוק וגוי קדוש וואס עס שטייט דארטן אין יתרו אויף ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר און ער זאגט אויף כאשר דיבר ברענגט ער פון קדושים איז ווייל דעמאלט איז דאך דאס דער זעלבער כאשר דיבר דער פסוק וואלט דא ביי ולהיותך עם קדוש נישט געדארפט איבערחזרן נאכאמאל כאשר דיבר רש"י האט געקוועטשט זייער געשמאק, און דער רבי זאגט זייער א געשמאקן ענטפער, אבער דער רבי וועט דאס אפפרעגן. לכאורה, אויב דו זאגסט אז ביידע פסוקים, סיי סיי דער ענין פון פון והייתם להיות לו לעם סגולה, האט צו טאן מיט ווי האט צו טאן מיט דעם פסוק והייתם לי סגולה פון יתרו, און סיי דער פסוק להיותך עם קדוש כאשר דיבר האט צו טאן מיט דעם דארטן ואתם תהיו לי ממלכת וגוי קדוש, פארוואס דארף ער זאגן נאכאמאל כאשר דיבר? דאך דער זעלבער כאשר דיבר איינע לעבן די אנדערע אין יתרו מוז רש"י גיין און זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן קדושים דערפאר זאגט די תורה נאכאמאל כאשר דיבר א צווייטן מאל לכאורה יש לומר אז דער טעם וואס רש"י ברענגט נישט דעם פסוק וגוי קדוש להיותך עם קדוש כאשר דיבר איז ווייל דעמאלט איז דאך דאס דער זעלבער כאשר דיבר און דער פסוק וואלט דא ביי ולהיותך עם קדוש נישט געדארפט איבערחזר'ן נאכאמאל כאשר דיבר שטייט ס'געדארפט שטיין אין תורה אזוי והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, דערנאך דער צווייטער פסוק וועט שטיין ולהיותך עם קדוש, דער קינד וועט פרעגן וואו איז דאס ולהיותך עם קדוש, אז ער קוקט אין יתרו עט ער זען אז דארטן שטייט קלאר והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דארף נישט שטיין נאכאמאל כאשר דיבר. זאגט דער רבי ס'איז אבער א דוחק, וויבאלד ס'איז דא א הפסק ולשמור כל מצוותיו, שטייט דאך דא אין מיטן די צוויי פסוקים, ווערט דאך אריינגעשטעלט ולשמור כל מצוותיו, ממילא איז דאך עס געווארן א נייער א נייער פסוק און א נייע זאך, דערפאר שטייט כאשר דיבר. וועט שטיין כאשר דיבר אפילו עס איז אין זעלבן פלאץ, ווייל ס'שטייט אריינגעשטעלט א אנדערע זאך, שטייט נישט אין פסוק וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה ולהיותך עם קדוש, שטייט אינמיטן שטייט אריינגעשטעלט ולשמור כל מצוותיו, מוז רשי נאך מוז די תורה נאכאמאל זאגן כאשר דיבר, וואו איז דאס? אין זעלבן פלאץ, אבער ס'איז נישט קיין איבעריגער כאשר דיבר. ועוד, נאך א זאך פארוואס איך קען עס נישט ניצן דעם ענטפער, לויט דעם איז דער פסוק דורש ביאור, לויט דעם דארף איך פארשטיין דעם פסוק, און רשי האט עס געדארפט באווארענען, וואס פארשטיי איך נישט? פארוואס מיינט דער פסוק א צווייטן דיבור, און דערפאר חזר'ט ער איבער נאכאמאל כאשר דיבר, און נישט דעם גוי קדוש בפרשת יתרו וואס קומט בהמשך צו והייתם לי סגולה? פארוואס מיינט טאקע דער פסוק א צווייטן דיבור? פארוואס קען ער נישט מיינען אויב איך זאג אז ס'האלט אפ צוליב לשמור כל מצוותיו, דערפאר זאגט ער נאכאמאל כאשר דיבר און ס'קען גיין אויפן זעלבן ארט, פארוואס זאגט רשי יעצט אז ס'רעדט זיך וועגן א צווייטן ארט? אז ס'שטייט שוין לשמור כל מצוותיו מיט א הפסק, און דער צווייטן מאל כאשר דיבר קומט אונז לערנען אז ס'רעדט זיך אויכעט וועגן זעלבן פלאץ אין יתרו. איז לכאורה דעם ענטפער וואס דער רבי האט געברענגט, צו זאגן פארוואס רשי זאגט אז ער מוז זאגן אין אן אנדער ארט ווייל ס'איז נישט דאס זעלבע, קען איך נישט ניצן. נאך איין שאלה וואס דער רבי וועט פרעגן, עס איז דא דריי שאלות דא אויף די רשי, מיר האבן אויסגערעכנט די ערשטע מיט די צווייטע, יעצט וועט קומען די דריטע שאלה. אויך דארף מען פארשטיין, דער פסוק וואס רשי ברענגט שטייט בסיום פרשת קדושים, און מען געפינט שוין פריער דעם לשון קדושים תהיו בריש פרשת קדושים, און נאך פריער, והתקדשתם והייתם קדושים שטייט נאך אין שמיני. אסאך פאר קדושים ערשטנס האבן מיר עס אין קדושים אנהייב קדושים תהיו מיר האבן עס אין פרשת שמיני פארוואס ברענגט רשי דעם דעם שפעטערדיגן פסוק פון סוף פרשת קדושים א שווערע געוואלדיגע שאלה ס'איז שווער צו פארענטפערן אז וויבאלד אז דער פסוק בפרשתנו שטייט ולהיותך עם קדוש דער רבי גייט פרובירן צו דאס ענטפערן אויכעט און דאס אפפרעגן די די דעם ענטפער וועט מען בלייבן מיט די דריי שאלות וועלן מיר באלד איבער חזר'ן די דריי שאלות ס'איז שווער צו פארענטפערן איך וואלט געוואלט פארענטפערן אבער זייער שווער אז וויבאלד אין דעם פסוק בפרשתנו שטייט ולהיותך עם קדוש לשם אלוקיך שטייט דא צוגעשטעלט עפעס דעריבער ברענגט ער א פסוק וואו ס'איז אויך מפורש והייתם לי קדושים

קדושים והייתם לי קדושים, ער לייגט צו עפעס דארטן והייתם לי קדושים, עס רעדט פון די קדושה אזוי ווי עס שטייט השם אלוקיך, מה שאין כן אנדערע פסוקים הנל וואס די לשון איז קדושים סתם, און ס'איז נישט מודגש אז די קדושה איז לי, קדושים תהיו, און והתקדשתם והייתם קדושים, מה שאין כן דער פסוק פון סוף קדושים שטייט קלאר ווי דער לשון איז לי. ווי אויבן גערעדט אנהייב שיחה, רשי ברענגט אראפ דעם פסוק להיותך עם קדוש כאשר דיבר, און איז מפרש והייתם לי קדושים. לכאורה וואלט געקענט דאס ענטפערן, זאגט דער רבי כ'קען דאס נישט ענטפערן, ווייל לפי זה, לויט דעם קומט דאך אויס, אז וואס דער עיקר דא פארוואס רשי ברענגט דווקא פון סוף קדושים, נישט פון אנהייב קדושים און נישט פון שמיני, ווייל ס'רעדט דאך דארטן וועגן וואס דאס שטייט להיותך עם קדוש לשם אלוקיך רשי ברענגט עס גארנישט אראפ פון חומש אינגאנצן אויב דאס איז די נקודה פונעם פסוק דערפאר ברענגט ער דעם פסוק פון סוף קדושים און נישט פון פריערדיגע צוויי פלעצער האט רשי עס געדארפט אראפברענגען פון פסוק און רשי היפערט עס איבער שטייט רשי ברענגט אראפ ולהיותך עם קדוש ער ברענגט נישט לשם אלוקיך און ער זאגט כאשר דיבר פארוואס זאגט ער נישט לכל הפחות ולהיותך עם קדוש וגומר ער דערמאנט נישט בכלל לשם אלוקיך קען איך נישט זאגן אז דאס איז די נקודה אז ולהיותך עם קדוש לשם אלוקיך דערפאר ברענגט ער דעם פסוק פון לי והייתם לי קדושים כ'קען עס נישט ענטפערן ווייל לפי זה וואלט רשי געדארפט מעתיק זיין פון פסוק דא אויך די ווערטער לשם אלוקיך אויב דאס איז די נקודה נקודה עיקרית ווייל רשי איז מעתיק בלויז ולהיותך עם קדוש און ער היפערט איבער דעם לשם אלוקיך גלייך נאך דעם שרייבט ער כאשר דיבר און לאזט אויס די ווערטער לשם אלוקיך וועלכע שטייען צווישן זיי און ער איז אפילו זיי נישט מרמז מיט וגומר, איז מוכרח אז דער כאשר דיבר באציט זיך צום ולהיותך עם קדוש, נישט לה' אלוקיך, האט ער שוין געקענט נוצן דעם פסוק פון שמיני והייתם קדושים, אדער קדושים תהיו פון אנהייב פון אנהייב פרשת קדושים, וואס קריכט רשי דא צום סוף פרשת קדושים, בלייבט די שאלה בלייבט די שאלה. איז מוכרח אז דער כאשר דיבר באציט זיך צום ולהיותך עם קדוש, דאס איז דער עיקר דא, אויב ס'איז להיותך עם קדוש נישט לשם אלוקיך, האט ער געקענט ניצן די אנדערע פסוקים, און איז דערביי נישט אויסן צו מדגיש זיין דעם פרט פון לשם אלוקיך ער היפט דאך עס איבער, ער נעמט עס ארויס פון אינמיטן. מילא האבן מיר דא די דריי שאלות, פארוואס ברענגט ער אין צווייטן פסוק, ברענגט ער אראפ ולהיותך עם קודש כאשר דיבר, אין ערשטן פסוק זאגט ער נאר, ברענגט ער אראפ אין פסוק נאר כאשר דיבר, ממה נפשך, אדער אין ביידע אין ביידע ערטער ברענג עס אראפ, אדער אין ביידע ערטער ברענג עס נישט אראפ, דאס איז די ערשטע, צווייטע שאלה, פארוואס ברענגט ער פון קדושים, שטייט דאך קלאר דא אין פסוק אין יתרו גלייך נאכדעם וואס עס שטייט והייתם לי סגולה שטייט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש האב איך אלע דריי זאכן וואס עס שטייט אין אונזער פסוק להיות לו לעם סגולה איז שטייט אין יתרו והייתם לי סגולה לתתך עליון על כל הגויים שטייט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי יא עס שטימט דאך אויס ולתתך עליון על כל הגוים שטייט דא אין אונזער פסוק ולתתך עליון על כל הגוים שטימט עס מיט אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש די דריטע זאך וואס שטייט ביי אונז אין פסוק ולהיותך עם קדוש שטייט דארט וגוי קדוש האט דאך רשי געקענט ברענגען אז די אלע דריי זאכן שטימט פון יתרו רשי טוט עס נישט רשי ברענגט פון יתרו אויף דעם ענין פון והייתם לי סגולה דערנאך וועגן דעם ענין פון להיותך עם קדוש ברענגט ער דווקא פון דאס, פון פרשת סוף פרשת קדושים. די דריטע שאלה איז, פארוואס קריכט ער צו סוף פרשת קדושים, פארוואס ברענגט ער עס נישט פון פרשת שמיני אדער פון אנהייב קדושים? אות ד'. געוואלדיגע שווערע שאלות אויף רשי, יעצט וועט מען זען וואס רשי האט געקוועטשט, און ווי געזאגט פריער, מבהיל על הרעיון ווי דער רבי כאפט זיך דא וואס דא איז, אין איין פסוק שטייט נאך א ווארט, אין איין פסוק ווייניגער ווארט אין איין פסוק דא מיט א וואו א איבעריגער וואס ער טייטשט דעם גאנצן ווארט גאנץ אנדערש קען רשי נישט גיין דארטן צו יתרו ער מוז גיין דווקא צו קדושים און נישט אין שמיני נישט אין אנהייב קדושים ער מוז גיין צו סוף קדושים ס'ווערט אלץ כפתור ופרח פארענטפערט אן קיינע שאלות נאך דעם וועט מען אריינגיין אין די טיפערע עניינים פון פנימיות העניינים אות ד' ויש לומר הביאור בזה זאגט דער רבי אז מען גייט זאגן דעם ביאור אין אות ד'. בהשקפה ראשונה איז דא אין פסוק נישט גלאט. ולהיותך עם קדוש וגומר איז בתוכנו די זעלבע זאך ווי להיות לו לעם סגולה. וואס דער חילוק פון להיותך עם קדוש ביט ביז להיות לעם סגולה? ס'דא צוויי פסוקים, דער ערשטער פסוק זאגט להיותך עם להיותך עם שטייט דער ערשטער פסוק איז להיות לו השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, דער צווייטער פסוק איז ולהיותך עם קדוש. ס'איז די זעלבע זאך. וואס זענען זיי די זעלבע זאך, זיי זענען מתאר ווי דער עם ישראל איז אויסגעטיילט פון אלע פעלקער, זיי זענען עם סגולה, עם חביב, און זענען עם קדוש, ס'איז דאך ביידע די זעלבע זאך לכאורה. דער רבי וועט ארויסברענגען געוואלדיג די חילוק פון דעם עם סגולה און עם קדוש, א חילוק בין יום ולילה וואס דאס איז, דערפאר קען רשי נישט קריכן צו יתרו, רשי מוז גיין צו אן אנדער פלאץ און ברענגען א ראיה וועגן דעם ענין פון קדושה, מ'רעדט דא וועגן אנדערע סארט צוויי עניינים, מבהיל מבהיל מבהיל וואס דער רבי וועט מחדש זיין דא ווי אנדערש דאס איז זאגט דער רבי לכאורה וואס איז די שאלה אויב אזוי אויב ביידע זאכן זענען גלייך האבן זיי געדארפט שטיין צוזאמען גלייך איינער נאכן צווייטן פארוואס איז דאס אויסגעטיילט אין צוויי פסוקים להיותך עם סגולה איז אין איין פסוק דערנאך קומט אריין לשמור מצוותיו דערנאך זאגט ער להיותך עם קדוש ס'איז דאך די זעלבע זאך מען רעדט דאך וועגן ביידע ענינים די זעלבע זאך ביידע ברענגען ארויס די אויסגעטיילטקייט פון די אידן לגבי די פעלקער ביסט עם סגולה חביב און ביסט עם קדוש וואלט געדארפט שטיין צוזאמען דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פערצן הערט ווי געשמאק אין פרשת ואתחנן וואס מיר האבן יעצט געלערנט נישט לאנג אין קאפיטל ז' פסוק ו' וואס שטייט דארטן און אויך אין פרשת ראה צוויי מאל וואס ס'קומט איינע נאך די אנדערע וואס שטייט דארטן כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך און לעם סגולה מכל העמים שטייט ביידע איינע לעבן די אנדערע פארוואס דא ווערט עס צוטיילט אין צוויי עקסטערע פסוקים?

פון עם סגולה און עם קדוש לגבי די פעלקער, מען רעדט ולשמור כל מצוותיו די מעלה וואס אידן טוען, די אידן טוען מצוות, זיי היטן אפ די מצוות, וואס רעדט וועגן דעם עילוי פון אידן מפני הציווי, דער רבי ברענגט אראפ אז דער רמבן לערנט אזוי אויפן פסוק און דער ספורנו און דער אור החיים, און נישט א ענין של תואר ומעלה ביחס צו כל הגוים, דער פסוק וואס רעדט פון לתתך ולהיות עם סגולה, די מעלה לגבי די גוים. דערנאָכדעם גײט אַרײַן אַ זאַך ולשמור כּל מצוותיו װאָס די ייִדן דאַרפֿן טאָן. דערנאָכדעם קומט ולהיותך עם קדוש דאַרפֿן פֿאַרשטײן װאָס דאָס איז װאָס טוט זיך דאָ און נישט אַן ענין פֿון תּואר ומעלה ביחס צו כל הגויים איז מובן אַז עם סגולה און עם קדוש דאָ זײַנען צװײ גאָר באַזונדערע ענינים.

דערנאך ווען דער אייבישטער זאגט ולהיותך עם קדוש איז א זאך וואס דו דארפסט טון במילא שטייט דאס נישט צוזאמען אין זעלבן פסוק שטייט עקסטער אין דער מיט קומט אריין ולשמור כל מצוותיו נפלא נפלא ביותר יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק פארוואס רשי ברענגט דעם פסוק פון יתרו דא ולהיותך עם סגולה ווען ס'קומט ולהיותך עם קדוש מוז ער ברענגען פון דער אנדער ארט ווייל מיר רעדט נישט דא וועגן להיותך עם קדוש אלס א תואר ווי דער אייבישטער איז מתאר די אידן ווי דער רבי זאגט פריער לכאורה איז די זעלבע זאך להיותך עם סגולה און עם קדוש ברענגען ארויס די מעלה פון אידן לגבי גוים ניין ס'איז נישט להיותך עם סגולה ברענגט ארויס די מעלה פון די אידן לשמור כל מצוותיו וואס שטייט אינמיטן ברענגט ארויס ווי די אידן דארפן טון די מצוות ולהיותך עם קדוש דו זאל זיין עם קדוש ווי דו דארפסט עס טון נישט ווי דער אייבישטער קוקט אויף די מעלה פון אידן לתתך עליון על כל הגוים אדער וואס דער פסוק איז דא השם האמירך היום להיותך עם סגולה פשוט געוואלדיג לאמיר זען נישט אינעווייניג דא איז דער יסוד יעצט וועט מען זען אינעווייניג ממילא מובן אז עם סגולה און עם קדוש דא זענען צוויי גאר באזונדערע ענינים. לויט דעם וועט אראפנעמען אלע שאלות. דא איז דא צוויי פינטעלעך, דאס איז דא צוויי פינטעלעך, דאס איז דער יסוד, יעצט גייט דער רבי עס מסביר זיין. ממילא קען מען נישט לערנען אז ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר מיינט דעם גוי קדוש וואס שטייט ביי פרשת יתרו. רשי קען דאס נישט ברענגען פון יתרו, הערט ווי געוואלדיג ווארום דארטן איז דאס אן ענין וואס קומט בהמשך בתוכן אחד מיט והייתם לי סגולה מכל העמים, ווען די תורה זאגט אין יתרו דעם ענין פון ולהיות ול אין אין יתרו שטייט והייתם לי סגולה, דערנאכדעם שטייט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, רעדט זיך וועגן א אנדער סארט זאך, דארט גייט איינע נאך די אנדערע, דארט רעדט מען ווי ביידע זענען ענינים, ווי דער אייבישטער קוקט אויף אונז, ווי דער אייבישטער זאגט אז מיר, כ'וועל אייך מאכן א עם סגולה און א עם קדוש. דא קומט ארויס אוועקגעלייגט דעם יסוד, אז ולהיותך עם קדוש רעדט ווי דו דארפסט עס טון, ווייל ס'שטייט נאך ולשמור כל מצוותיו, קען ער נישט ברענגען פון דארט, מוז ער ברענגען פון א פסוק, פון, נישט פון, נישט פון שמיני, און נישט פון אנהייב קדושים, ער מוז ברענגען פון סוף קדושים. דארט איז עס א ענין וואס קומט בהמשך ותוכן אחד, מיט והייתם לי סגולה מכל העמים, דארט איז עס טאקע יא די זעלבע זאך, והייתם לי סגולה מכל העמים, און ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, רעדט נישט וועגן די אידנ'ס עבודה, עס רעדט זיך אלץ וועגן דעם אייבערשטן, די זעלבע זאך, געוואלדיג, אות ה'. יעצט וועט דער רבי מסביר זיין בפרטי פרטים וואו זעט מען דעם חילוק און פון וואו לערנט מען עס ארויס, וואס האט געקוועטשט רשי? אין וואס באשטייט דער חילוק צווישן ולהיותך עם קדוש און והייתם לי סגולה מכל העמים? וואו זעט מען דעם חילוק פון ולהיותך עם קדוש אינעם צווייטן פסוק ביי אונז, און דעם ערשטן פסוק והייתם לי סגולה מכל העמים? נעמט עס רשי ארויס, מיינט עפעס רשי, פון דעם וואס אין ערשטן פסוק שטייט כאשר דיבר לך, קלארע ווערטער א רעק קוק אין וועגן וואס שטייט אין ערשטן פסוק שטייט באשעם מיר חיים ליסל דעם סגולו כאשר דיבר לא צווייט פסוק וואס שטייט ולי יוס רם קדוש כאשר דיבר שנישט אויף אין לא דער ערשטער פסוק רעד כאשר דיבר לא דער רעבסט רעד וועגן אידן אז אין עם סגולו שטייט אויף אז קומט נישט אויף די מיילע פון אידן אז אין ישראל אין יתרו שטייט והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ביידע רעדן וועגן די מעלה פון אידן דא נישט אין והייתם לי סגולה איז כאשר דיבר לך דער אייבערשטער רעדט וועגן דיר ולהיותך עם קדוש דו זאלסט זיין א עם קדוש דיין עבודה אזוי ווי נאך ולשמור כל מצוותיו פשוט געוואלדיג לאמיר זען אינעווייניג אין וואס באשטייט דער חילוק צווישן ולהיותך עם קדוש און והייתם לי סגולה מכל העמים נעמט עס רשי ארויס פון דעם וואס אין ערשטן פסוק שטייט כאשר דיבר לך און ביי ולהיותך עם קדוש שטייט כאשר דיבר בלי דעם ווארט לך. געוואלדיג, א חידוש נפלא ביותר. פארוואס די תורה געשטעלט אין איין פלאץ מיט לך און איין פלאץ אן לך? דאס ווייל די תורה קומט אונז באווייזן. כאשר דיבר לך ווי דער אייבישטער רעדט וועגן אידן, כאשר דיבר ולהיותך עם קדוש דו זאלסט טון די עבודה פון זיין א עם קדוש. די הסברה בזה. רשי האט שוין מפרש געווען פריער אין פרשת ויצא, פרשת ויצא ווען די תורה רעדט דארטן וועגן וועגן יעקב'ן, וואס שטייט דארטן אין אין אין פרשת חיי שרה וועגן אברהם, איים סארי, די הסברה רשי האט שוין מפרש געווען פריער אין פרשת ויצא, דיברתי לך, אזוי שטייט דארטן,

דער אייבישטער רעדט וועגן דיר, ווי דער לשון דא, ולהיותך להיות לו והשם האמירך להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, דער אייבישטער רעדט וועגן אונז, אז מיר זענען דער עם סגולה. דער רבי זאגט נאך פריער, אין אין די הערה זעכצן אכצן, ולפני זה אין פרשת חיי שרה, דאס איז פרשת ויצא אין די שיחה, דער רבי ברענגט אראפ פרשת חיי שרה, ויצא יעקב מבאר שבע, עס רעדט זיך יא וועגן יעקב, כאשר דיברתי לך, דער אייבישטער זאגט אז ער וועט אים אפהיטן און אלס, כאשר דיברתי לך, וואו? אלס וואס כ'האב צוגעזאגט אברהם'ען גייט אויף דיר, און אין פרשת חיי שרה זאגט רשי אין די הערה שטייט תיכף, ואשר דיבר לי, זאגט רשי לצרכי, כמו אשר דיבר עלי, דער אייבישטער רעדט וועגן מיר, וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור המפורשים, מפורשים בלשון על, איך רעד אויף דיר, איך רעד וועגן דיר. דער נאָר נעכט אין פּרשת שמות, ווען שטייט ווען אַהרון וועט רעדן פאַר משה צו פַּרעה, זאָגט ער ודיבר הוא לך, אַהרון וועט זיין דיין רעדנער, וואָס זאָגט רש י? בשבילך ידבר אל העם, וזה יוכיח זאָגט רש י, על כל, לך, ולי, ולו, ולכם, ולהם, הסמוכים לדיבור שכולם לשון על הם, ס'מיינט על אויף דיר, ער'ט רעדן וועגן דיר, ער'ט רעדן אנשטאטס דיר, ער'ט רעדן צוליב דיר, אזוי דא אויך די זעלבע זאך, השם האמירך היום להיות לא לעם סגולה כאשר דיבר לך, דער אייבערשטער רעדט דאס. און אזוי זאגט דער רבי אויך אין פרשת קרח איז דא נאכאמאל וואס רש י רעדט וועגן דעם ענין. דערפון איז מובן. וכן כל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור משמשים לשון על. דערפון איז מובן בנידון דידן, און יעצט קומען צו פארשטיין ביי אונז וואס דא טוט זיך. מורא'דיגע חילוק פון דעם וואס שטייט דיבר לך, און דארט אין דעם צווייטן וואס ס'שטייט נאר כאשר דיבר אן דעם לך. צוויי אנדערע עניינים אינגאנצן. א נאנטן זיין עכט זייער געשמאק. געוואלדיג, דער רבי וועט ברענגען נאכדעם, השם האמירך היום, להיות לו לעם סגולה. להיות, דו וועסט זיין א עם סגולה ווי אזוי, דער אייבערשטער מאכט דיר פאר א עם סגולה, ווי שטייט אין צווייטן פסוק, ולהיותך עם קדוש, דו זאלסט זיין א עם קדוש, וואס עס שטייט פארדעם, ולשמור כל מצוותיו, רעדט זיך וואס די אידן דארפן טון, קומט ולהיותך עם קדוש וואס דו דארפסט טון, אויב ס'איז וואס דו דארפסט טון, קען איך נישט ברענגען דעם פסוק פון יתרו וואס דארט שטייט עס אין איין ארט, אז ס'רעדט זיך ווי דער אייבערשטער מאכט אונז עם סגולה, און דער אייבערשטער מאכט אונז עם קדוש, ווי דער לשון דארטן, והייתם לי סגולה מכל העמים, און נאכדעם שטייט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שטייט נישט אז דו זאלסט ווערן א קדוש, דער אייבערשטער רעדט וועגן דיר אז דו ביסט א קדוש, דער אייבערשטער רעדט וועגן אונז, ממילא קען ער נישט ברענגען דעם פסוק פון דארטן, פאלט אראפ די קשיא. דערפון איז מובן בנידון דידן, אז דער פירוש כאשר דיבר לך מיינט נישט אזוי ווי ער האט גערעדט צו דיר, מיינט נישט אז ער האט גערעדט צו אידן, כאשר דיבר לך, מ'האט ערשט גערעדט רשי, ער האט גערעדט וועגן דיר, ער האט גערעדט אויף דיר, נישט צו דיר. קלארע ווערטער. דערפון איז מובן בנידון דידן אז דער פירוש כאשר דיבר לך מיינט נישט אזוי ווי ער האט גערעדט צו דיר, צו אידן. בפרט אז לפי זה קען מען פרעגן, אויב כ'וועל זאגן אז ס'רעדט זיך אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו אידן, כאשר דיבר לך אז ער האט גערעדט צו דיר? והייתם לי סגולה כאשר דיבר לך אז ער האט גערעדט צו דיר וואס איז דא די הדגשה פרעגט דער רבי בפרט אז לפי זה קען מען פרעגן מאי קא משמע לן כל התורה איז געזאגט געווארן צו אידן געוואלדיג מיט א סימן קריאה כל התורה כולה געזאגט וואס דארף זאגן כאשר דיבר לך נא נא כאשר דיבר לך מיינט נישט ווי ער האט גערעדט צו דיר וועגן דיר אויף דיר נאר לצרכך ועליך, ווי ער האט גערעדט וועגן דיר, א צוזאג, א הבטחה פאר דיר, אויף דיר, אז וואס? אז דער אייבישטער זאגט, אז וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה, ער רעדט נישט צו דיר, ער רעדט וועגן דיר, דער אייבישטער האט דיר געמאכט פאר עם סגולה. און דאס איז דער המשך הכתוב, וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה, וואס מיינט, קלארע ווערטער, רשי אויפן פסוק וואס זאגט, והוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה. ווער האט עס געטון? דער אייבישטער, מען פאדערט פון דיר גארנישט. הוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה. איז דער אויפטו געווען כאשר דיבר לך, נישט צו דיר, אויף דיר, וועגן דיר. ווי דער אייבישטער האט דאס מבטיח געווען, געזאגט וועגן אידן. און דעריבער איז רשי מפרש אז כאשר דיבר לך מיינט דער דיבור והייתם לי סגולה מוז ער נוצן דעם פסוק אין יתרו והייתם לי סגולה וואס זאגט דער אייבישטער דא דער אייבישטער הייסט די אידן זיי זאלן ווערן א סגולה זאלן זיין חביב ניין איר זענט חביב והייתם לי סגולה א הבטחה אז זיי זיין חביב ביי מיר וואס שטייט דא השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ער האט גערעדט וועגן דיר שטימט יתרו מיט דאס געוואלדיג דעריבער איז רשי מפרש אז כאשר דיבר לך מיינט דער דיבור והייתם לי סגולה וואס דארטן איז געווען דער דיבור וועגן אידן דער אייבישטער האט גערעדט פאר מתן תורה די זעלבע זאך. אין צווייטן פסוק, יעצט לאמיר גיין אין צווייטן פסוק, וואס זענען די צוויי חילוקים, ווי געזאגט פריער, איין חילוק איז אז ס'שטייט נישט לך, און דער צווייטער חילוק אז ס'שטייט ולהיותך עם קדוש, דו זאלסט עס טון. נאך, לשמור כל מצוותיו, קום, קען רשי נישט ברענגען דעם פסוק פון דארטן, וואס דארטן איז נאר א פראקלעמעישן, דער אייבישטער רופט אויס, דארטן רופט ער אויס, והייתם לי סגולה, און דערנאכדעם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ער רעדט וועגן אן אנדער סארט גוי קדוש, אז דער אייבערשטער מאכט עס, דא קומט די תורה מודיע זיין, ניין, ווי דו דארפסט ווערן עם קדוש, ולהיותך עם קדוש, דעם צווייטן פסוק ולהיותך עם קדוש, כאשר דיבר, וואס שטייט נישט לך, איז מובן אז כאשר דיבר מיינט נישט דעם דיבור פונעם אויבערשטן וועגן אידן, נישט דאס מיינט עס, ס'איז נישט קיין הבטחה וועגן דעם וואס וועט זיין מיט דיר, ולהיותך עם סגולה איז א הבטחה אז דער אייבשטער נעמט דיר פאר עם סגולה, וויבאלד עס שטייט ולהיותך עם קדוש, און שטייט נישט כאשר דיבר לך וועגן דיר, רעדט ער צו דיר, אנדערע ווערטער אינגאנצן, נאר כפשוטו איז ווי ער האט גערעדט און אנגעזאגט, במילא צו אידן. וואס דאס מיינט א ציווי אויף א פעולה פון אידן, געוואלדיג, להיותך עם, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה איז א הודעה אז דער אייבערשטער איז א הבטחה אז ער נעמט דיר פאר א עם סגולה, דערפאר כאשר דיבר לך ווערט גערעדט וועגן דיר, שטימט דאס מיט יתרו? בשעת ס'קומט אבער צו דעם ענין פון ולהיותך עם קדוש שטייט נישט לך, ס'איז א ציווי, וואס אידן דארפן טון, ולשמור כל מצוותיו ולהיותך עם קדוש, פשוט מען קען, געוואלדיג, ולכן איז פארשטאנדיג, יעצט איז פארשטאנדיג אז דאס מיינט נישט דער דיבור פון ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, איך קען נישט ניצן יענעם פסוק, דארט רעדט ער ואתם תהיו לי, איר וועט זיין, מען רעדט נישט וועגן עבודה פון אנזאגן, דא שטייט אנדערע ווערטער, דא שטייט ולהיותך עם קדוש, דא שטייט נישט לך. איז קען ער עס נישט ניצן וואס איז אזוי ווי דער דיבור והייתם לי סגולה דארט שטייט ביידע זאכן צוזאמען והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש א הבטחה אז זיין עם קדוש מ'רעדט נישט צו דיר מ'רעדט וועגן דיר לצורכך ועליך דאס איז דארט א דיבור פון אויבערשטן וועגן זיין פעולה מיט אידן ווי דער אייבערשטער טוט מיט אידן וואס טוט דער אייבערשטער מיט אידן והייתם לי סגולה און ואתם תהיו לי ממלכת כהנים איז דא ביי והייתם לי השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה גייט עס וואס שטייט דיבר לך ער רעדט וועגן דיר דער אייבערשטער רעדט אז ס'קומט ולהיותך עם קדוש שטייט נישט לך רעדט ער צו די אידן און ער זאגט זיי אן לשמור כל מצוותיו דו זאלסט היטן די מצוות ולהיותך עם קדוש נישט א הבטחה א דיבור פון אייבערשטן וועגן זיין פעולה מיט מיט אידן נאר א דיבור פון דעם אויבערשטנ'ס א ציווי אויף להיותך עם קדוש. דעריבער זאגט רשי אז דאס מיינט דער פסוק והייתם לי קדושים, וואס דאס איז דעם אויבערשטנ'ס א ציווי אז אידן זאלן זיין קדושים. דער רבי ברענגט אראפ דער בעל הטורים טאקע אויפ'ן פסוק ביי אונז אין סוף פסוק יט אין צווייטן פסוק, ברענגט דער בעל הטורים אראפ געוואלדיג, שטייט גלייך נאכדעם ויצו משה, ברענגט ער אראפ דער בעל הטורים ברענגט אראפ די גמרא אין יבמות ויצו משה אזהרה לבית דין שימשוך לקדש עצמך בית דין האט א חיוב צו אז א איד זאל זיך מקדש זיין רעדט מען מיט דעם ענין פון די ציווי פון דעם אייבערשטן נישט א הודעה פון דעם אייבערשטן דעריבער זאגט רשי אז דאס מיינט דעם פסוק והייתם לי קדושים והייתם והייתם מיינט איר זאלט עס טון, דערפאר ברענגט ער דעם פסוק והייתם קדושים, נישט פון נישט פון והתקדשתם און נישט פון דער נישט דארף און נישט פון דעם אנהייב פון די אנהייב פרשת קדושים און נישט פון שמיני והייתם קדושים וואס דאס איז דער אויבערשטנ'ס א ציווי אז אידן זאלן זיין קדושים. ומהאי טעמא, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט די אנדערע שאלה, פארוואס ברענגט רשי אראפ ביים צווייטן מאל ולהיותך עם קדוש, ביים ערשטן מאל ברענגט ער עס נישט אראפ, ווייל רשי וויל דא מדגיש זיין וואס ס'שטייט דא ולהיותך עם קדוש, און ס'שטייט נישט דער לך, מהאי טעמא איז רשי מעתיק דא אויך התחלת הלשון ולהיותך עם קדוש אין דעם ערשטן פסוק ברענגט ער אראפ והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה ברענגט ער אראפ נאר כאשר דיבר לך און ער ברענגט א פסוק פון יתרו אין צווייטן פסוק ברענגט ער אראפ ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר דא איז א אנדערע ווערטער ער מוז עס מדגיש זיין פאר דעם פאר דעם בן חמש למקרא מהאי טעמא איז רשי מעתיק דא אויך התחלת הלשון ולהיותך עם קדוש נישט ווי עס שטייט פריער להיות לו לעם סגולה להיות לו לעם סגולה ווי ער שלעפט זי האט נישט צו טאן מיט דיר, דער אייבשטער איז מודיע אז דאס א הבטחה אז דו'סט זיין אן עם סגולה, פיין, דו דארפסט גארנישט טון, ווייל אויך פונעם שינוי הלשון להיותך צו דיין זיין, מיט א הדגשה אויף דער קדושה מצד אידן, פארשטייט מען אז דאס אז דאס זיין אן עם קדוש איז נישט דווקא א פעולה מצד דעם אויבערשטן, ווי אין פריערדיגן פסוק וואס ס'שטייט, השם האמירך היום להיות לו לעם השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, די פריערדיגע, נאר דער תוכן פון דעם אידנס פעולה מפני הציווי. אין יסוד וואס דאס וואס איז דא, דער ערשטער פסוק קומט אונז זאגן, ולהיותך, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך ווי דער אייבשטער רעדט וועגן דעם וואס דער אייבשטער טוט, אין צווייטן פסוק רעדט דער אייבשטער וועגן אידן די מצוות וואס אידן דארפן טון, און ולהיותך עם קדוש ווי מיר דארפן ווערן קדוש ממילא איז דאס צוויי גאנץ אנדערע עניינים דערפאר שטייט צוויי מאל כאשר דיבר כאשר דיבר און דאס דערפאר שטייט דא כאשר דיבר לך און דא שטייט נאר כאשר דיבר און דא שטייט ולהיותך ווי דער רבי גייט יעצט רעדן וועגן דעם חילוק פון ולהיותך און להיותך דארטן שטייט להיותך עם סגולה דארטן שטייט ולהיותך אות וואו סאו אבער די שאלה די שאלה בלייבט נאך מיר האבן פארענטפערט א פאר שאלות אבער עס בלייבט נאך איין שיינע איין שאלה כנ"ל א ציווי אויף קדושה געפינט מען שוין פריער קדושים תהיו און נאך פריער והתקדשתם והייתם קדושים פארוואס גייט רשי דווקא צו דעם רשי קען נישט ניצן דעם פסוק אין יתרו האב איך שוין פארשטאנען ווייל דארט איז דאס א הודעה פון דעם אייבערשטן שטייט צוזאמען מיט והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש דער אייבערשטער זאגט עס און דארט שטייט דאך אבער אנדערש, דארט שטייט דאך דאס לשון כאשר דיבר לך ביי סגולה, און דערנאך שטייט נישט לך, מוז מען זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן דיין עבודה, שטייט דאך אבער א פסוק קדושים תהיו אין אנהייב קדושים, שטייט והתקדשתם והייתם קדושים אין שמיני, פארוואס ברענגט ער נישט דאס? דעריבער איז רשי מעתיק בפירוש, נישט מרמז דורך וגומר, רשי ברענגט אראפ ולהיותך, און ער זאגט ולהיותך עם קדוש, פון פסוק אויך ולהיותך עם עם קדוש, דא ליגט עפעס באהאלטן אין דעם ווארט אינעם עם קדוש, דערפאר מוז ער ברענגען דעם פסוק פון דא. וואס זע איך דא? די פסוקים דא זענען אויסן נאר ארויסצוברענגען די אויסגעטיילטקייט, די יסוד דא פונעם פסוק וואס ס'שטייט ולהיותך עם קדוש, וויל ארויסברענגען די אויסגעטיילטקייט, דעם חילוק פון אידן אלס עם. ס'דא א וועלט פון גוים להבדיל, ס'דא א וועלט פון אידן, ולהיותך עם קדוש, נישט נישט א הייליגער איד, א הייליגע פאלק, גאנץ א אנדערע סארט גדר. עם, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, אידן אלס א עם, ווי התחלת הכתוב שלפני זה, והשם האמירך היום, וואס זאגט רשי, והוא הפרישך אליו,

מפריש פון עמי הארץ, און דא רעדט ער אויכעט די זעלבע זאך, און אויך דער ציווי אויף קדושה בפרשתנו איז נישט אויף יעדער אידן אלס א יחיד, נאר אויף דעם גאנצן עם, אז זיי זאלן זיין אן עם קדוש. דעריבער איז אויף דעם מתאים זאגן אז דאס איז דער דיבור והייתם לי קדושים פון סוף פרשת קדושים. דערפאר קען רשי נישט ברענגען דעם והתקדשתם והייתם קדושים פון שמיני און נישט קדושים תהיו פון אנהויב קדושים ער מוז גיין צום סוף פרשת קדושים פארוואס וואס דארטן איז דער ציווי אויך אויף אזא קדושה וואס טיילט זיי אפ אלץ אן עם פון אלע אומות וואו שטייט דאס קלאר דא שטייט קדושים תהיו כי קדוש אני דא שטייט והתקדשתם והייתם קדושים רשי קען עס נישט וויבאלד די הדגשה דא איז רשי ברענגט עס אראפ אויפן פסוק רשי ברענגט אראפ אויפן פסוק והייתם ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר די הדגשה דא איז דער עם אנדערש ווי דער עם אזוי ווי ביים ערשטן פסוק איז דער אייבערשטער דיר מאכן הוא הפרישך מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה אין צווייטן פסוק וואס דו דארפסט טון איז אויך דער ענין פון ווי דארף זיין א ענין פון עם, נישט וועגן יחיד. וואו זעט מען עס? זייער געשמאק. געוואלדיג! דעריבער איז אויף דעם מתאים זאגן אז דאס איז דער דיבור והייתם לי קדושים פון סוף פרשת קדושים, נישט די פריערדיגע צוויי, וואס דארטן איז דער ציווי אויך אויף אזא קדושה וואס טיילט זיי אפ אלס אן עם פון אלע אומות. די פריערדיגע צוויי פסוקים שטייט נישט. נאכאמאל, והתקדשתם והייתם קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני, שטייט אבער נישט דא דער ענין פון פארוואס, וועגן די. שייכות צו אומות העולם, וואס שטייט דארטן אין אין סוף פרשת קדושים, והייתם לי קדושים, רשי ברענגט אראפ דעם פסוק, ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר, און איז מפרש, והייתם לי קדושים, פון סוף קדושים, פארוואס? וואס שטייט נאכדעם? והייתם לי קדושים, כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. געוואלדיג ווי ס'שטימט אלץ, און רשי וואס האט אים געקוועטשט, און וואס רשי פארענטפערט, איז אראפגעפאלן אלע קשיות, איז אראפגעפאלן די שאלות פארוואס רשי ברענגט דעם ולהיותך עם קדוש, אין דעם ערשטן פסוק דארף מען נאך נישט אנקומען צו דעם, ווייל ער וויל מדגיש זיין דאס רעדט זיך וועגן עם קדוש, ס'רעדט זיך וועגן א עם, אזוי ווי בעת ס'רעדט זיך וועגן והשם האמירך היום, זאגט רשי דעם לשון קלאר דעם פסוק הפרישך מעמי הארץ, להיות לו לעם סגולה, יא, די לשון איז, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. אבער דאס דארף דאך פון אייבערשטן, נאכדעם קומט דער ענין וואס איר דארפט טון, ממילא שטימט דאס און ממילא פאלט אראפ אויכעט די שאלה, די צווייטע שאלה וואס מיר האבן געפרעגט, פארוואס פארוואס רשי גייט און ברענגט נישט פון יתרו, און די דריטע שאלה פארוואס רשי ברענגט דווקא פון סוף פרשת קדושים, פארוואס גייט נישט רשי וואלט געשטימט די אלע דריי זאכן אין אונזער פסוק, וואלט געשטימט זייער גוט מיט יתרו, ס'שטימט נישט אינגאנצן.

והייתם קדושים, לפי שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא. וואס מיינט דאס? מיינט דאס משמע, קצת, והייתם קדושים, אינו ציווי על פעולת ישראל. דעם רבינס יסוד איז, אז דא רעדט זיך וועגן והייתם, אז דער לשון איז, ולהיותך עם קדוש, אז דו דארפסט עס טון. דארטן ווייזט עס אויס נישט, רשי זאגט דארטן קלאר, שאני אקדש אתכם למיילא, קען איך נישט ניצן דעם פסוק, דא איז די הדגשה נאך ולשמור כל מצוותיו וואס איר דארפט טון, להיותך עם, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה איז דעם אייבערשטנ'ס הודעה, הבטחה, די צווייטע צוויי זאכן לשמור מצוותיו ולהיותך עם קדוש מיט'ן ו' דו דארפסט עס טון, קען ער נישט ניצן יענעם פסוק וואס רשי זאגט דארטן קלאר אז דער אייבערשטער טוט עס. מה שאין כן דער פסוק בסוף פרשת שמיני, והתקדשתם והייתם קדושים. ועל דרך זה קדושים תהיו דאן אין פרשת קדושים, בריש פרשת קדושים, וואס דארטן איז נישט מודגש אז דאס זענען ציוויים אויף דער קדושה פון כלל עם ישראל, והבדלתם והבדלתם והבדל, איי'ם סארי, פון כלל עם ישראל והבדלתם פון אלע אומות, נאר ציוויים צו יעדער אידן אלס א יחיד. אזוי ווי די אנדערע ציוויי התורה, ממילא קען רשי עס נישט ברענגען, אראפגעפאלן אלע שאלות, אלץ איז כפתור ופרח, געשמאק פארשטאנדיג, וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא, וואס איז די שאלה דא, און וואס טוט זיך דא מיט דעם ענין וואס דא שטייט דיבר לך און דא שטייט נישט לך, דא שטייט להיותך, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה און דא שטייט ולהיותך, זייער געשמאק אלץ איז פיין. יעצט אין אות ז' וועט מען אריינגיין אין פנימיות העניינים, ווי גערעדט פריער וועט מען אריינגיין אין א אנדער סארט דרגה אינגאנצן, וואס דער רבי וועט ארויסברענגען דעם חילוק, ווי דער פסוק דא איז מדגיש, ס'רעדט זיך וועגן עם, אז ער זאל זיין א עם קדוש און עם סגולה, דער חילוק, וואס איז דער חילוק באמת פון א בן נח ביז א אידן, און ארויסברענגען דעם חילוק פון א בן נח רעכט געשמאק, דעם חידוש וועט דער רבי ארויסברענגען וואס פארוואס א בן נח איז אז ער טוט א עבירה איז ער חייב מיתה, עני עבירה אויף זיינע עבירות, און ביי אידן איז דא א חילוק פון פון פון עונשים, פארוואס איז דאס? ארויסברענגען פשוט געוואלדיג געשמאק וואס דאס איז. אות ז', דארף זיך אבער פארשטיין בפנימיות הענינים, אין פשוטו של מקרא איז פארשטאנדיג רשי כפתור ופרח. אין הכי נמי, אז ולהיותך עם קדוש איז בנוגע דער קדושה, וועלכע איז דער תוכן פון אידנ'ס פעולה מפני הציווי, אז ער האט אוועקגעלייגט דעם יסוד. ס'רעדט זיך דאך ולהיותך, דו דארפסט עס טון. נישט ווי להיות לו לעם סגולה, דער אייבערשטער מאכט א הודעה און א הבטחה, וואס ווערט אויסגעטון דורך דעם אויבערשטן. וואס איז אבער די שייכות פון ולהיותך עם קדוש צום ענין פון ולתתך עליון על כל הגוים, וואס איז אין זעלבן פסוק בהתחלתו, וואסערע א שייכות האט ולתתך עליון על כל הגויים ולהיותך עם קדוש, וואס האט דאס צו טון איינע מיט די אנדערע, ולכאורה די שאלה ווערט נאך שווערער, נישט נאר וואס איז די שייכות, לכאורה איז ולהיותך עם קדוש מער שייך צו ולשמור כל מצוותיו, ולשמור כל מצוותיו איז א ציווי אויף די אידן, און ולהיותך עם קדוש איז א ציווי אויף די אידן ווי געזאגט פריער, ולתתך עליון איז נישט די זעלבע זאך. לכאורה איז ולהיותך עם קדוש מער שייך צו ולשמור כל מצוותיו, וואס שטייט גאר אין א פריערדיגן פסוק, אין פריערדיגן פסוק שטייט השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה ולשמור כל מצוותיו, אין צווייטן פסוק שטייט ולתתך עליון על כל הגוים, און ולהיותך עם קדוש, וואס איז די שייכות? ס'האט אריינגעפאסט מער ולשמור כל מצוותיו אינעם פריערדיגן פסוק. היות אז דארט רעדט זיך וועגן די מעלה פון אידן אין זייער אויספירן די ציוויים לשמור כל מצוותיו בעת אז ולתתך עליון איז א חשיבות און מעלה וואס ווערט געגעבן פון דעם אויבערשטן בדומה צו להיות לו לעם סגולה. שטימט עס דא אינגאנצן נישט, וואס טוט זיך דא אין פנימיות הענינים, פארוואס איז דער להיות לו לעם סגולה, דער לשמור כל מצוותיו שטייט גלייך נאכן לתתך עליון,

ווערן ארויסגעבראכט באריכות די יעודים פון לעתיד לבוא. די היינטיגע הפטורה וואס עס רעדט זיך אין ישעיה קאפיטל ס', פסוק ג' ד', ברענגט ארויס די זאכן וואס דער אייבערשטער וועט טון מיט אידן ווען משיח וועט קומען. דער רבי זאגט אין הערה זיבן און צוואַנציק, וואס איז שייכות, וואו קומט אריין דא די הפטורה? ווי קען איך פארענטפערן פון הפטורה אויף דא? זאגט דער רבי די הפטורה הוא מעניינו של פרשה, דער לשון פון טור שלחן ערוך, דער לשון פונעם אלטן רבי'ן אין אורח חיים, ריש סימן רפ ד, וואס דער רבי זאגט לכאורה אף שזהו דווקא ווי דער לשון אין שלחן ערוך מבראשית עד י ז בתמוז, מוז שטימען די הפטורה מיט די פרשה, אבער משום שאז מפטירין מענין הפרשיות, דומה בדומה, משם ואילך פון י ז בתמוז לפי הזמן ולפי המאורע, עס גייט די שלש דפורענותא, דערנאכדעם גייט שבעה דנחמתא, דערנאכדעם גייט ראש השנה, יום כיפור, שבת שובה, סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה, גאנץ אנדערע סארט הפטורות. זאגט דער רבי כבר נתבאר כמה פעמים, דער רבי האט שוין גערעדט וועגן דעם אסאך מאל, דמכיוון שכל ענייני התורה הם בתכלית הדיוק, מובן שהם שייכים גם לפרשיות. ס'איז טאקע די די ביז י ז בתמוז איז ממש דומה בדומה אבער מען מוז טרעפן אין די הפטורות וואס מען ניצט אלס גימל דפורענותא און שבעה דנחמתא מוז מען טרעפן דארט א שייכות צו די פרשיות. מ'וועט אריינגיין אין די הפטורה און זען די יעודים וואס איז לעתיד לבוא וועט ווערן פארשטאנדיג דער סדר דא וואס ס'שטייט דער לשון

וואס שטייט נאכדעם? אז די אומות העולם וועלן באדינען און טון אלץ לטובתם פון די אידן. ביז ווי ער פירט אויס אין פסוק, הערט געוואלדיגע ווערטער וואס ישעיה הנביא זאגט, דער לשון פון ישעיה, אז הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו, והגויים חרב יחרבו, פסוק י ב. דער רבי פרעגט א געוואלדיגע שאלה, דארף מען פארשטיין, בשלמא בנוגע די שבע מצוות בני נח, וואס גויים זענען אויף זיי נצטווה געווארן, און זענען זיי נישט מקיים, האבן זיי דערפאר דער עונש מיתה, עס שטייט קלאר אין גמרא אין סנהדרין, דער רמב ם פסק'נט אזוי. מען געפינט אבער נישט לכאורה קיין חיוב וציווי אז גוים דארפן באדינען די אידן, ובפרט אז פאר נישט מקיים זיין דאס זאל זיי קומען דער עונש פון יאבדו יחרבו, פארוואס? וואו שטייט דאס? אות ח' וועט דער רבי עס מסביר זיין זייער געשמאק, עס וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג דא. דער ביאור בזה, מען האט גערעדט כמה פעמים, געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ה' און חלק ט"ו אז די גאנצע בריאה דער ברענגט ארויס דער רבי א מורא'דיגן יסוד ווי געזאגט פריער נישט נאר חידושים נפלאים נאר יסודות נפלאים אין אידישקייט יסודות נפלאים אין בריאת העולם יסודות נפלאים וואס איז א איד מיט די אלע יסודות וואס איז דא וואס דער רבי וועט ארויסברענגען פון דעם פון די הפטורה און עס מחבר זיין מיט די פסוקים מיט דעם ענין וואס מען געלערנט אין וואס מען לערנט אין היינטיגע פרשה אין כי תבוא דער ביאור בזה מ'האט שוין גערעדט כמה פעמים די גאנצע בריאה אויך אומות העולם, זענען נישט קיין תכלית ומציאות פאר זיך, נאר בלויז אלס א אמצעי צוליב אידן. דער רבי האט ארויסגעברענגט געוואלדיג, יעדע זאך וואס איז באשאפן געווארן אין די וועלט איז א מיטל אז די אידן זאלן קענען דינען דעם אויבערשטן. וואס איז די איינציגע זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן ווייל ער וויל דאס האבן? נאר אידן. נישט דא קיין אנדערע זאך וואס איז באשאפן געווארן ווייל דער אייבישטער וויל עס. דער אייבישטער וויל גאלד מ'זאל קענען מאכן בית המקדש, דער אייבישטער האט געמאכט גויים זאלן באדינען די אידן. יעדע זאך וואס דער אייבישטער האט באשאפן אין די וועלט צו מאכן אז אידן זאלן קענען מאכן דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך. כמאמר חזל, בראשית, שטייט אין רשי ברענגט עס אראפ אין אנהייב בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, וואס זיי זענען די מטרה ותכלית פון בריאת העולם, בראשית ברא אלוקים, פארוואס? צוליב אידן.

די אידן זענען באשאפן געווארן ווייל דאס וויל דער אייבישטער, א געוואלדיגער יסוד אין אידישקייט, א געוואלדיגער יסוד אין תורה, דעריבער איז דאס מכריח, ממילא קומט זייער געשמאק, יעצט וועט ווערן פארשטאנען די שאלה, וואו שטייט אז א גוי וועט נישט דינען א אידן אז מען דארף אים הרג'ענען? אויב דו ביסט באשאפן געווארן נאר צו זיין אויף דינען די אידן, דו ביסט א מיטל אז א איד זאל קענען טון וואס ער דארף, די מינוט וואס דו העלפסט נישט ארויס א אידן, ביסטו נישטא, דיין מציאות איז נישטא, דיין גאנצע מציאות איז נאר צו העלפן אידן. דעריבער איז דאס מכריח אז הגוי והממלכה שלא יעבדוך, אז די וואס פירן נישט דורך די מטרת בריאתם, וואס איז דיין מטרה פון דיין באשאפן? אלס א אמצעי פאר די אידן זיי צו העלפן, והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך, זאלן אקערן פאר דיר, זאלן זייען פאר דיר, עס זיין יאבדו, זיי פארלירן זייער מציאות בדרך ממילא, עס איז נישט קיין עונש, עס שטייט נישט קיין עונש, אז זיי היטן נישט קיין שבע מצוות בני נח איז א עונש, די מינוט וואס זיי טוען נישט וואס זיי דארפן דא, איז איז א בדרך ממילא זענען זיי נישטא אז ער נישט קיין מציאות זיין גאנצע מציאות איז צו מאכן אז א איד זאל קענען דינען דעם אויבערשטן פשוט געוואלדיג דער רבי זאגט אין די חצי ריבוע זייער א געשמאקן יסוד ויש לומר אז דאס איז דער טעם פאר וואס א בן נח קומט מיתה פאר עובר זיין אויף יעדער איינער פון די ז' מצוות בני נח פאר וואס נישט ווי די עונשים וואס זיינען ביי אידן וועלכע זיינען פארשידן לויט דער פארשידנקייט פון מצוות יעדער מצוה וואס מען טוט נישט יעדער עבירה וואס מען טוט האט זיך זיין עונש פאר וואס איז דאס זאגט דער רבי זייער געשמאק די זיין מצוות פון בני נח איז אן ענין אבער וואס דער אייבישטער האט זיי געגעבן די זיין מצוות סיבת מציאות פון איז די סיבת מציאות פון בני נח אז זיי וועלן נישט האבן די זיין מצוות בני נח וועט זיין נישט גוט פאר אידן די זיין מצוות בני נח איז געגעבן געווארן אז זאלן אויספירן זייער כוונה אויף צו העלפן אידן אויב פירט עס נישט אויס חייב מיתה ס'איז נישט א חילוק אין עונש וכל זה בשביל ישראל ובשביל התורה בשעת זיי פירן נישט דורך כוונת בריאתם, עס איז עובר אויף א מצוה פון די שבע מצוות, פארלירן זיי בדרך ממילא, עס איז נישט קיין עונש, ער פארלירט בדרך ממילא די סיבה און דעם יסוד פון זייער קיום. און דאס איז דער פירוש פנימי פון ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה. יעצט וועט מען פארשטיין וואס קומט אריין דארט דער פסוק אינמיטן, פאר דעם אין ולהיותך עם קדוש שטייט ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה, וואס קומט עס אריין דא אינמיטן? ווי עס שטייט אין שך על התורה,

דער רבי ברענגט אראפ די הערה אז אין משנה און די ברייתא אין סוף קידושין שטייט והלא לא נבראו אלא לשמשני דארט שטייט אז ס'איז די מימרא פון רבי שמעון בן אלעזר וואס דער עיקר איז אז ס'שטייט כאילו לא עשאם שלא נבראו כולם אלא לשמשני דאס הייסט וואס קומט אריין וואס קומט אריין דארט דער לתתך עליון על כל הגויים אז דער עניין פון לתתך עליון על כל הגויים איז דער אויספירן בפועל די מטרה פון זייער באשאפן ווערן וואס דאס איז א מעין פונעם גילוי דלעתיד כנזכר לעיל לתתך עליון על כל הגויים אז זאלן אויספירן בפועל די מטרה וואס זענען באשאפן געווארן צו העלפן די אידן און דאס אלץ א מעין וואס מיר זען מירצעשעם משיח וועט קומען זען בגלוי אז ס'וועט זיין דער לשון ווערט געברענגט פריער אז זיי זאלן טון אלץ וואס אידן דארפן על פי זה קומט אויס יעצט וועט מען פארשטיין אז דער תוכן פון די צוויי פסוקים הנל די צוויי פסוקים וואס מיר לערנען דא, דער ערשטער פסוק איז השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה ולשמור כל מצוותיו, דער צווייטער פסוק איז לתתך עליון על כל הגויים און ולהיותך עם קדוש, הנל בפרשתנו ברענגט ארויס דעם יתרון ומעלה אין דער מציאות פון אידן לגבי דער מציאות פון אומות העולם, ביידע פסוקים קומען ארויסברענגען די מעלה פון אידן, פארשטייט זיך אויף צוויי סארטן אופנים, איין מעלה וואס דער אייבישטער נעמט זיי, און איין מעלה וואס זיי דארפן טון. להיותך עם סגולה, השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך, דער אייבשטער רעדט וועגן דיר, דער אייבשטער טוט עס, און דערנאכדעם להיותך עם קדוש ווי דו דארפסט עס טון. דער רבי גייט עס מסביר זיין. והוא הפרישך אליו מעמי הארץ, רשי זאגט, להיות לו לעם סגולה, אויף דעם ענין פון פון עם סגולה. אז אידן זענען אויסגעטיילט פון די עמי הארץ דערמיט וואס זייער מטרה ותכלית איז אין זייער מציאות עצמה. געוואלדיג! הוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה עם חביב האט אייך באשאפן ווייל דאס האט ער געוואלט זיי זענען נישט ווי אן אמצעי צו א צווייטער מציאות וכדלקמן דער רבי גייט עס מסביר זיין אין קלארע ווערטער וואס דער חילוק איז צווישן בני נח צווישן גוים און להבדיל א איד וואס איז דער חילוק ווי זיי זענען באשאפן געווארן און אויף וואס זענען באשאפן געווארן דער ביאור בזה אות ט' דער טייטש פון והשם האמירך היום

מיינט אז דער אייבישטער האט דיר באשאפן אלס ווייל דאס האט ער געוואלט, השם האמירך היום, וואס ער ברענגט דא אוצר חביב כלי יקר ואבנים לשון פון רשי, רשי זאגט דארטן אוצר חביב כמו סגולת מלכים וואס מלכים באהאלטן זייערע טייערע שטיינער מיט אלע טייערע זאכן, כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם כך אתם תהיו לי סגולה משאר האומות, איר זענט ביי מיר א דבר חביב ביותר, השם האמירך היום, דער אייבערשטער האט געמאכט אידן פאר א עם חביב ביותר, אוצר חביב, וויבאלד אז דאס איז א משל וואס תורה גיבט אויף אידן, איז מובן אז ער איז בתכלית הדיוק, דער משל איז אז אזוי ווי א מלך האט זאכן וואס ער באהאלט, אזוי דער אייבערשטער איז אויך ביי אייך, איר זענט א סגולה, איר זענט א דבר חביב וואס דער אייבערשטער באהאלט אייך. דארף מען פארשטיין וואס איז דא די גלייכקייט פונעם משל מיט דעם נמשל. דארף מען פארשטיין וואס איז די תועלת פון די כלי יקר ואבנים טובות בשעת גונזים אותם זיי זענען באהאלטן און פארבארגן וואס איז דאך די מעלה פון דעם איך נעם ארויס איך האב הנאה פון דעם כ'ניץ עס איך ווייז עס מענטשן עס ליגט באהאלטן אין א אוצר אין א אין א אין דאס וואס איז די מעלה פון דעם ווען מען נעמט לדוגמא אבנים טובות און מ'איז זיי קובע אין דעם טבעת המלך אדער אין דעם כתר המלך גיבן זיי צו כמובן אין דעם הוד והדרת המלך זייער פארשטאנדיג מה שאין כן ווען זיי זענען באהאלטן א אוצר גנוז פון עיני רואים, קיינער קען עס נישט זען, קיינער קען נישט גיין דארטן, טוהן זיי לכאורה גארנישט אויף, קיינער האט נישט קיין תועלת והנאה פון זייער טייערקייט און פון זייער יופי, ס'איז גארנישט באהאלטן, ס'ליגט באהאלטן אין א אין א אוצר. נאר ווען מען נעמט זיי ארויס פון אוצר גנוז, צוליב'ן צורך גדול פון ניצוח המלחמה, ווי דער רבי זאגט אין דעם המשך ההילולא דער מאמר וואס דער פריערדיגער רבי האט ארויסגעגעבן באסי לגני אויף דעם שבת י' שבט תש"י ווען ער איז נסתלק געווארן, און דער רבי האט גענומען דעם מאמר מיט דעם האט ער מקבל געווען די נשיאות, און יעדן יאר האט ער גע'חזר'ט א חלק י' שבט פון דעם מאמר, איז אין דעם מאמר רעדט דער פריערדיגער רבי וועגן דעם ענין אז דער מלך באהאלט זיינע זאכן מיט זיין טאטנ'ס מיט זיין זיידנ'ס, עס קומט א ענין פון מלחמה ער דארף געווינען, יעמאלט נעמט מען ארויס די אלע אוצרות און מען גיבט עס אויס אויף צו קענען געווינען די מלחמה. דער רבי זאגט אין דעם המשך ההילולא אז צוליב ניצוח המנגד יעמאלט איז דער מלך מבזבז כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור ואשר מעולם לא השתמש מזה לשום דבר, דער מלך איז מבזבז אלע זאכן, ער נעמט ארויס די אלע טייערסטע זאכן, נישט נאר זיינע, נאר דור אחר דור איז באהאלטן, וכמוס וחתום מעין כל רואה ס'איז באהאלטן, ס'איז פארשלאסן פון קיינער קען עס נישט זען, ווען נעמט ער עס ארויס ווען מען דארף האבן א מלחמה יעמאלט איז די תועלת פון זיי און דער וועט עס פארט זיין ווי ס'קומט ארויס ביי די אידן די זעלבע זאך און אויך דעמאלטס ווערט עס אנגערופן בזבוז וואס איז בזבוז? מ'איז מבזבז מ'איז די מבזבז צו די ניצוח המלחמה נישט א רגיל'דיגער נוצן זיי מ'נעמט דאס נישט ארויס מ'נוצט עס ביי א סעודה די טייערע זאכן מ'נוצט עס דווקא ווען ס'דא א ענין פון ניצוח המלחמה און ס'איז א בזבוז נאר א יוצא מן הכלל לגמרי, דערפאר ווערט עס אנגערופן בזבוז, אויסגעגעבן, ס'איז אויסגעגעבן ביליג, ס'איז נישט אויף צו נוצן אפילו. אות י'. וואס איז די הסברה בזה? וואס לערן איך ארויס פון דעם? די הסברה בזה, דאס וואס די אוצרות בלייבן גנוז, כמוס וחתום מעין כל רואה, איז ווייל די אוצרות זענען נוגע, זענען בערך פון דעם מלך אליין אין זיין עצם מציאות ווי ער איז פאר זיך, מיט דעם וואס דער מלך האט די אוצרות מיט דעם, דאס ווייזט ארויס אויף די גרויסקייט פון דעם מלך, און ס'ווייזט ארויס אויף דעם עצם מציאות פון דעם מלך וואס ער ווייסט אז ער האט די אוצרות באהאלטן דארטן אינעווייניג. עס זענען פאראן אוצרות המלך וואס תפקידם איז אז מיט זיי ווערן דורכגעפירט ענייני המלכות. דאס זאך וואס מען פירט טוט מען נוצט דאס דורך אויסגעבן זיי אויף צורך המדינה וכיוצא בזה דאס זאכן וואס מען נוצט אויס נעמט ארויס זאכן פון די פון דעם אוצר און מען נוצט דאס אדער דאס וואס מ'איז זיי קובע אין כתר המלך וכיוצא בזה כדי צו מוסיף זיין אין הוד והדרת המלך וואס דאס איז אן ענין עיקרי אין הנהגת המלכות, ווי דער לשון איז, שטייט א פסוק אין ישעיה, מלך ביופיו תחזינה עיניך, נעם איך א שטיין, דעם טייערסטן שטיין, איך לייג עס אריין אין קרוין, דער מלך ווערט ווערט אסאך שענער, עס ווערט א הוד והדרת המלך. וואס אבער מיט די אוצרות וואס מען נוצט נישט? די אוצרות הגנוזים של המלך איז נישט כדי דורכצופירן אן ענין של מלוכה, נישט דאס איז זייער ענין, און וואס איז דער ענין זייערער? נאר עס איז פארבונדן מיט דעם מלך אליין, דער מלך האט אוצרות. זיין עצם מציאות אלס מלך איז פארבונדן דערמיט וואס ער האט אוצרות גנוזים פון אבנים טובות ומרגליות. געוואלדיגע ווערטער. וואס מיינט א מלך? אז ער האט באהאלטן פון זיין טאטן, פון זיין זיידן און פון זיינע אוצרות גנוזים פון אבנים טובות ומרגליות, מיט וועלכע ער איז זיך משתעשע. פון צייט צו צייט געט ער אריין די אוצר און איז זיך משתעשע און האט דערפון א תענוג. זעה איך דער ענין איז אז מען דארף האבן א ענין פון אסאך אוצרות גנוזים האט צו טון מיט עצם המלך. דער רבי פרעגט א שאלה אין הערה פערציג וצריך עיון קטן אין רמב"ם ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו זיך האלטן גרויס אדער צו זיך אדער צו זיך באשענען מיט דעם. דאך א געוואלדיגע שאלה, דער רמב"ם ענדיגט צו ואם הרבה לוקה.

דער רן לייגט דער לייגט צו ווייטער, דער רן אין סנהדרין זאגט, דמאי דאסר רחמנא על המלך שלא ירב לו כסף וזהב גיט ער א סיבה פארוואס, דהיינו שלא יבקש מס גדול כדי להתעשר, פון וואנעט נעמען מרגליות מיט זאכן? ער שלעפט פון די מענטשן מס, א רחמנות אויף זיי, אלא כדי הוצאת שכר חיילותיו, ער זאל נעמען ביי זיי נאר וויפיל ער דארף האבן פאר די מלחמות, אבל אם יקנה לו מן השמים ממון הרבה, לא קאי בלאו, קלארע רן. אויב ער האט, סתם מענטשן גיבן אים מתנות אדער ער האט, ס'איז אנגעקומען צו אים, איז נישט קיין פראבלעם. וואס דאס איז מוסיף אין זיין אמת'ע רוממות, התנשאות עצמית. אין חסידות ווערט ערקלערט זייער אסאך די ענין פון התנשאות עצמית פון א מלך, אז ס'איז העכער אפילו ווי דער מלך פילט אז ער איז דער מלך אויף די גאנצע פאלק, איז דא אויך דער ענין פון דעם אוצרות וואס ער האט, איז א ענין וואס ער האט דאס, און דאס ווייזט אויפ'ן עצם המלך. און דאס איז אויך וואס אידן יעצט וועט מען פארשטיין אויף אידן אויך די זעלבע זאך און דאס איז אויך וואס אידן זענען די סגולה וואס זיי ווערן אנגערופן אן אוצר חביב די עצם מציאות פון א אידן איז העכער אפילו פון דעם וואס דורך זיי ווערט נתגלה מלכותו יתברך בעולם דורך עבודתם אין תורה ומצוות דער רבי געט אריין אזוי טיף דא א איד איז א אוצר חביב ביי דעם אויבערשטן ווי ער ליגט באהאלטן אין דעם אוצר די נשמה פון א אידן, ווי ער זאגט אין הערה צוויי און פֿערציק, מעלתו מצד מהותו ועצמותו מצד נשמות ישראל בעצמן, פאר זיי טוען די עבודה, אן עבודה, זענען זיי א אוצר חביב, דער אייבישטער איז א אייבישטער איז א מלך מיט דעם וואס ער האט די אידן, וואס דורך זיי ווערט, פאר דעם וואס דורך זיי ווערט נתגלה מלכותו יתברך, זייער תכלית איז דער עצם פאראייניגקייט זייערע, זענען פאראייניגט מיטן אייבערשטן, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דער עצם פאראייניגקייט, אידן זענען איין זאך כביכול מיט עצמותו ומהותו יתברך, אזוי ווי די אוצרות ווייזט אויפן עצם המלך, אידן ווייזן אויפן עצם המלך, און דער אויבערשטער איז זיך משתעשע מיט אידן, ווי א מלך וואס האט תענוג פון זיינע אוצרות הגנוזים און נאכמער, שטימט דער משל זייער גוט וואס רשי ברענגט אראפ דארטן דעם לשון פון א מלך ווי דער לשון איז געווען וואס ער ברענגט אוצר חביב כמו סגולת מלכים, כלי יק כלי יק כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם, כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות. וואס איז דאס? דאס איז דאס. א איד איז העכער פון אלע זאכן. ס'איז איין זאך מיט דעם אויבערשטן. קומט אויס אז די חילוק פון אידן און אנדערע אומות איז אין זייער עצם בריאה באשאף, ס'האט נישט צוטאן מיט מיט תורה, ס'האט נישט צוטאן מיט עבודה, אפילו פאר די מציאות פון אומות העולם איז נישט צוליב זיי אליין, ווי פריערט אוועקגעלייגט דעם יסוד, זענען א אמצעי פאר אידן, א מיטל, נאר צוליב א צווייטער זאך זענען זיי באשאפן געווארן, צו אויספירן דעם תפקיד וואס איז זיי צוגעטיילט געווארן אז אידן זאלן קענען טון וואס זיי דארפן, מה שאין כן אידן איז דער תכלית פון זייער באשאף זייער עצם פאראנענקייט, דער עצם וואס זענען דא, דאס איז דאס. נאך איידער זיי פירן דורך תפקידם בעולם, זענען זיי אוצר חביב ביי דעם אייבערשטן. געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי ברענגט ארויס. הערה פֿיר און פֿערציק, לכאורה זאגט דער רבי ס'איז א סתירה, ואין זה סתירה לזה, אני נבראתי לשמש את קוני, שטייט אין משנה סוף קידושין, און דא זאגסטו אז אפילו אן, אז זייער דרגה איז אוצר חביב ווי דער מלך זיך משתעשע מיט זיי אפילו אן עבודה זאגט דער רבי כי אמיתית מציאות בני ישראל היא למעלה מעולם הבריאה פון אני נבראתי אני נבראתי לשמש את קוני די נשמה איז אסאך העכער פון נבראתי ואפילו די עולם האצילות איז אויכעט א איד העכער פון נשמה ואדרבה הערט ווערטער במי נמלך בנוגע צו מאכן אצילות בריאה יצירה עשייה

אבער דער רבי ענדיגט צו די הערה אבל גם בהיות בני ישראל בעולם הזה הגשמי יש בכל אחד ואחד עצם נשמתו, ווי מ'זאגט יעדן טאג, נשמה שנתת בי, די נשמה, דאס איז דער אוצר חביב וואס דער אייבערשטער איז זיך משתעשע מיט דעם, עס האט נישט אן צו עבודה אינגאנצן. און דאס מיינט, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין קלאר וואס טוט זיך דא אין די צוויי פסוקים. והשם האמירך היום, הפרישך אליו מעמי הארץ אזוי זאגט רשי ער איז מפריש געווען פון עמי הארץ להיות לו לעם סגולה אז ער דאס דאס דער אנהייב וואס מען שטעלט זיך אין היינטיגע שיחה אז אידן זענען אינגאנצן אויסגעטיילט פון עמי הארץ זענען אינגאנצן אנדערש פון עמי הארץ ווייל זיי זענען אן עם סגולה אן אוצר חביב כנל דערפאר זאגט רש"י דעם לשון להיות לו לעם סגולה, דערפאר זאגט רש"י אז ער מפריש געווען הפרישך אליו מעמי הארץ, וואס דארף רש"י מדגיש זיין? דא ליגט א מורא'דיגע הדגשה, מה שכתב רש"י מעמי הארץ היינו כמו שפירש רש"י לעיל בפרשת יתרו, והייתם לי סגולה מכל העמים? דהיינו רק כדי שתהיה חיבתכם ניכרת, דער אייבערשטער האט באשאפן די גוים אז מען זאל זען די חיבה פון די אידן, די חיבה פון אויבערשטן צו אידן דארף זיין דער ענין פון גוים, אבל אין להם שום חשיבות וערך לבני ישראל, און רשי זאגט כי הם בעיני ולפני לכלום, אלע זענען גארנישט, ווער איז? נאר די אידן האט זיי באשאפן נאר מען זאל זען דעם חילוק. איז במילא איז געוואלדיג געוואלדיג געשמאק דא. אות י"א. דערמיט וועט מען אויך פארשטיין די שייכות פון די פסוקים צו ראש השנה. כידוע אז את השם האמרת היום וגומר, ברענגט זיך אין חסידות, משה רבינו זאגט השם את השם האמרת היום והשם האמירך היום. מיינט דעם טאג פון ראש השנה. וואס אין טאג פון ראש השנה האט צו טאן מיט השם האמירך היום און און את השם האמרת, זייער געשמאק. את השם האמרת היום איז דאס וואס אידן זענען ממליך דעם אויבערשטן בראש השנה. די גמרא זאגט אין ראש השנה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם דער אייבערשטער בעט זיך אז מען זאל אים ממליך זיין אויף די וועלט און והשם האמירך היום וואס איז דאס איז דאס וואס דער אויבערשטער נעמט אן די הכתרה פון אידן וואס דאס ווערט נמשך און אויפגעטון אין דער בריאה בסדר השתלשלות אז דער אייבערשטער איז דער מלך על דרך ווי בתחילת הבריאה וואס במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים אזוי אויך דא די אידן מאכן אז דער אייבערשטער זאל אננעמען די מלוכה אויף די וועלט אזוי ווי במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים לכאורה פון דעם גופא וואס אידן זענען ממליך דעם אויבערשטן איז מובן אז זיי זענען דא איידער זיי זענען אים ממליך. פאר דער אייבישטער איז מלך זענען שוין אידן דא, נמלך בנשמותיהם של צדיקים, אידן זענען ממליך דעם אויבערשטן ראש השנה, ועל דרך זה בתחילת הבריאה, פון דעם וואס מען זאגט, במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, איז מובן אז זיי זענען דא פאר דער המלכה. און אין וואס באשטייט דאן זייער תפקיד? וואס איז דער תפקיד יעמאלט? ס'איז נאך נישטא קיין עבודה, ס'איז נאך נישטא קיין מלוכה, ס'איז נאך נישטא קיין מצוות, נאך גארנישטא. דאס איז דער פירוש פון עם סגולה, אן אוצר חביב. וואס איז דער אוצר חביב? וואס מ'איז גונז. דאס הייסט, ער האט מבהיל'דיגע ווערטער וואס א איד איז, וואס דער רבי ברענגט ארויס וואס א איד איז. דאס וואס הייסט אז די אמת'ע מציאות פון אידן איז דאס וואס זיי זענען, נעלמה מעין כל חי ושעשועים לפניו. דאס איז א איד. ס'איז נעלמה מעין כל חי, ס'איז א אוצר חביב, און דער אייבערשטער זיך משתעשע מיט דעם פון צייט צו צייט, ווי זיי זיינען איין זאך כביכול מיט עצמותו יתברך, ס'איז איין זאך מיטן אייבערשטן, און זיי זיינען בדוגמת עצמותו ומהותו יתברך, ס'איז די דוגמא ממש ווי עצמות אין סוף, ס'איז נישט קיין צוויי זאכן. וואס אויף אים איז דאך איז דאך נישט שייך צו זאגן אז ער איז חס ושלום צוליב וועלכן ס'איז ענין, אזוי ווי אויפן אייבערשטן איז נישטא צו זאגן אז ער איז צוליב עפעס, דער רמב"ם זאגט אין אנהייב רמב"ם, ער ברענגט דארטן אראפ, אז דער אייבערשטער דא איז אלץ דא, אז דער אייבערשטער איז נישטא איז גארנישטא, און ער איז נישטא צוליב קיין אנדערע זאך, אזוי זיכער די נשמות פון אידן זענען דאס וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז צו באשאפן נישט צוליב קיין צווייטע זאך, די אלע גוים זענען באשאפן געווארן נאר צוליב אידן, זענען אמצעי פאר אידן, ווי דער מגיד זאגט אין אור תורה, אף אף ער זאגט אף אף קודם שנבראו ישראל היה נחקק צורתם במחשבה פאר זענען באשאפן געווארן זענען שוין געווען נחקק אין מחשבה ישראל עלו במחשבה וואס שאמרו חז"ל שטייט אין בראשית רבה אנהייב ישראל עלו במחשבה עלו במחשבה קען מען זאגן זענען ארויף געגאנגען אין מחשבה זענען געווען פאר פאר ס'איז באשאפן געווארן זענען שוין געווען אין מחשבה און עלו במחשבה אין די העכסטע דרגה אין מחשבה וואס קען זיין.

השם האמירך להיות לו לעם סגולה און נאך דעם שטייט שטייט ולשמור כל מצוותיו רעדט זיך וועגן דער מעלה פון אידן מיט וועלכע זיי זענען אינגאנצן אויסגעטיילט פון אומות העולם דען עם סגולה עם סגולה מיינט חביב אוצר חביב און אידן זענען אז אידן זענען גנוז בעצמותו יתברך זיי זענען כולא חד מיט קודשא בריך הוא דאס איז דער ערשטער פסוק און מצד דעם קומט ארויס אז זייער עבודה איז אין אן אופן פון ולשמור כל מצוותיו, ס'איז א חילוק פון א איד ביז א גוי, א גוי האט נאר זיבן מצוות לימיטעד, זייער ווייניג, אפאר, און אידן האבן גאר אסאך, אן הגבלות, ולשמור כל מצוותיו, דערפאר שטייט עס אין זעלבן פסוק. די שאלה איז געווען פארוואס שטייט דאס נישט אין פסוק שפעטער ולהיותך עם קדוש האט שטאן זא שטאן מיט וועט ולהיותך עם קדוש קען רבינס פאר שייכות אין ערשטן פסוק ווען מ'רעדט וועגן אוצר חביב איז דער אוצר חביב קריגסטע ולשמור כל מצוותיו אין זעלבן פסוק געוואלדיג ווי ס'שטימט יעדער זאך על פי תורה דאס וואס אידן היטן תריג מצוות נישט נאר זיין מצוות ווי בני נח איז נישט נאר א חילוק אין כמות דאס איז זיבן און דאס איז זעקס הונדערט און דרײַצן אז אידן פירן דורך מער מצוות ותפקידים ווי בני נח נאר דאס איז אין אן אנדער איכות וואס דער איכות איז דאס ולשמור כל מצוותיו. ביי אומות העולם וועלכע זענען באשאפן געווארן צוליב א תפקיד, זענען א מיטל פאר עפעס, איז זייער שמירת המצוות מיט א מדידה והגבלה. ס'האט א הגבלה אין איכות נישט נאר אין כמות, וויפיל ציוויים ותפקידים זיי איז מלכתחילה צוגעטיילט געווארן, דאס אלץ ביי בני נח, ביי אומות העולם. ביי אידן אבער, וואס זיי זענען איין זאך כביכול מיט עצמותו, ווי ס'איז עם סגולה, סגולה רעדט זיך וועגן אוצר חביב וואס איז באהאלטן אין דעם אוצר און דער אייבערשטער האט זיך משתעשע מיט זיי זענען כביכול מיט איין זאך מיט עצמות וואס זיי זענען אויך וואס זיי זענען איין זאך כביכול מיט עצמותו ומהותו יתברך כנל איז ביי זיי דער עניין פון ולשמור כל מצוותיו דערפאר דאס אין איין פסוק אן קיין מדידה והגבלה וויבאלד אז הוא ורצונו אחד אלע מצוות איז דאך מתייחס צו עצמות, דער אייבערשטער וויל, ס'איז א רצון פונעם אייבערשטער מ'זאל טון די מצוות, הוא ורצונו אחד, איז וואס פאר א מצוה ורצון זענען איין זאך, וואס און וואס פאר א מצוה ורצון זאל נאר זיין, איז אידן וועלכע זענען איין זאך מיט עצמות, זענען מסור ונתון אויף דורכצופירן דעם רצון, סאו זיי טוען עס, מה שאין כן אומות העולם איז א מוגבל'דיגע זאך, זיי האבן באקומען זייערע תפקידים און דאס איז דאס. און אין צווייטן פסוק יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס גייט עס נישט צוזאמען דער ענין פון פון לשמור מצוותיו צוזאמען מיט ולהיותך עם קדוש, זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס ס'איז שייך דא, איז שוין פארשטאנדיג, וויבאלד אז רעדט זיך וועגן אוצר חביב, טוען זיי אלע מצוות און אלעס איז עצמות, וואנעט קומט די מצוות? פון עצמות אין סוף, און זיי זענען דאך א חלק פון עצמות, שטימט דאס דער פסוק ביידע זאכן צוזאמען. און אין צווייטן פסוק שטייט ולתתך עליון, ברענגט זיך ארויס די מעלה פון אידן אויך ווי זיי זענען אויך ווי זיי ווערן נבדל ממקורם און קומען אראפ למטה אין וועלט א נשמה קומט דאך אראפ פארט אין א גוף און זי איז דא אין די וועלט דאס איז דער צווייטער פסוק דער ערשטער פסוק איז ווי זיי זענען גנוז אוצר גנוז זענען איין זאך מיט עצמות דער צווייטער פסוק איז ווי זיי קומען אראפ דערפאר וועט שטיין דארטן דער ענין פון ולתתך עליון פון ולתתך עליון און נאך דעם שטייט ולהיותך עם קדוש זייער געשמאק פארשטאנען ווי דער רבי איז מסביר קומען אראפ למטה אין וועלט אז אויך דעמאלט זענען זיי עליון על כל העמים זיי זענען דער תכלית פון דער גאנצער בריאה זיי זענען באשאפן געווארן נאר ווייל דער אייבערשטער האט זיי געוואלט און אלע נבראים כולל כל הגויים זענען צוליב זיי כנזכר לעיל, דערפאר שטייט ולתתך עליון על כל הגויים. וואס דאס איז אזא יתרון ומעלה פון אידן, וועלכע איז בערך, אז גויים זאלן קענען משיג זיין און דערהערן, ווי עם ישראל איז עליון און גאר א איד איז דא למטה א גוף להבדיל די גופים פון די גוים זעען אויס די זעלבע ווי די אידן זיי זאלן קענען משיג זיין אז וואס אז אידן זענען עליון על כל הגוים דערפאר שטייט ולתתך עליון על כל הגוים ווען מ'קומט אראפ דא למטה שטייט דער פסוק ולתתך עליון על כל הגוים און נאכדעם קומט ולהיותך עם קדוש אז אינגאנצן אנדערש מיר זענען אינגאנצן אנדערש ווי עם ישראל איז עליון על כל העמים וואס דערפאר זענען זיי מהלל ומשבח די אידן זיי זענען ווי דער פסוק איז מסיים לתהילה

און דאס דריקט זיך אויס בגלוי דורך ולהיותך עם קדוש לה' אלוקיך כאשר דיבר. יעצט איז שוין פארשטאנדיג געשמאק די צוויי פסוקים, יעצט איז פארשטאנדיג וואס דער ענין פון לתתך עליון על כל הגוים, ווען די נשמה קומט אראפ דא למטה, האט עס צו טון מיט די עבודה פון אידן, וואס האט צו און ס'ברענגט ארויס די גוים זאלן זען די מעלה פון די אידן, און דערפאר האט עס צו טון מיט ולהיותך עם קדוש לה' אלוקיך כאשר דיבר, און ס'גייט נישט ולשמור כל מצוותיו ולהיותך עם קדוש אין דעם זעלבן פסוק. דערפאר איז דאס והייתם לי קדושים יא דער פסוק זאגט דארט קלאר והייתם לי והייתם לי סגולה ולהיותך עם קדוש כאשר דיבר און רשי ברענגט דעם פסוק והייתם לי קדושים אז אויך אין עניינים גשמיים פון אידן אין וועלכע זיי זענען בחיצוניות גלייך צו אומות העולם דארטן איז אויכעט דא דער ענין. ווי זענען זיי גלייך צו אומות העולם דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ ט, ובנו בחרת מכל עם ולשון, גייט אויפן גוף, קען נישט זיין אויף די נשמה, זיי האבן דאך נישט קיין נשמה. דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן אידן דווקא צוליב זייער גוף. אז אויך אין עניינים גשמיים פון אידן אין וועלכע זיי זענען בחיצוניות גלייך צו אומות העולם, זענען זיי באמת אַן עם קדוש לה' אלוקיך, ס'איז אַ אַנדער סאָרט פֿאָלק, ס'איז אַ אַנדער סאָרט פֿלייש, ס'איז אַ אַנדער סאָרט מענטש, אַפֿילו דער גוף, ווי ס'איז מודגש אין דעם המשך הכּתוב וואָס רשי ברענגט דאָ אַראָפּ, והייתם לי קדושים, וואָס זאָגט רשי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות להיות לי. און דאָס ווערט נאָך מער אַרויסגעבראַכט אין פּירוש רשי דאָרטן, רשי ברענגט דארטן דעם פסוק, מנין שלא יאמר אדם, ווען ס'שטייט והייתם קדושים, ואבדיל אתכם מן העמים, רעדט רשי וועגן דעם ענין פון ענין פון עסן חזיר, וואס זאגט רשי, מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה, זייער געשמאק, ס'שטימט פונקט, מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר כולי, א מענטש זאל נישט זאגן, אוי, ס'עקלט מיר, איך קען נישט עסן קיין חזיר, אבל יאמר, וואס דארף ער יא זאגן, אפשי, איך האב עס ליב, איך וויל עס עסן, מה אעשה, ואבי שבשמים גזר עלי איך זאל עס נישט עסן. תלמוד לומר, ואבדיל אתכם מן העמים, להיות לי. שתהא הבדלתכם מהם לשמי. איך קען, איך בין אזוי ווי, להבדיל אזוי ווי א גוי קען עסן חזיר, וויל איך אויך. איך קען נישט ווייל דער אייבערשטער האט מיר געמאכט אינגאנצן אנדערש. שתהא הבדלתכם מהם לשמי, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים. דאס הייסט, א איד האט כאילו די זעלבע אפשריות ווי א ניט איד, און אף על פי כן איז ער פורש ומקבל עליו עול מלכות שמים. דאס איז דער צווייטער פסוק, דער ערשטער פסוק רעדט ווי גנוז, דער צווייטער פסוק ווען מען קומט אראפ דא למטה, איז ובנו בחרת צוליב דעם גוף, און דער גוף איז דער זעלבער וואס האט א השפעה אויף די גוים אז זיי זאלן זיין לתהילה לשם ולתפארת דאנקען דעם אייבערשטן, און ווי דער שך זאגט אז זיי ווייסן אז השם יהודי איש משה לקדוש ברוך הוא, און דווקא דא למטה ברענגט דאס צו אז א איד איז לכאורה, זאגט רשי אז זאלסט נישט זאגן איך קען נישט עסן קיין חזיר, זאג איך וויל, איך האב דעם זעלבן טבע ווי דעם, אבער קבלת עול מלכות שמיים איך טוה עס נישט, מען רעדט ווי די נשמה איז דא למטה. מיט דעם ענדיגט זיך דער ענין פון די שיחה ביז דא, יעצט וועט קומען די הוראה ווי געוואלדיג וואס האט ארויסגעברענגט ביז יעצט וואס איז מעלה פון א אידן. אות יג. פון כל הנל קען מען ארויסנעמען א הוראה מיוחדת אין גודל הזהירות והזריזות אין אהבת ישראל און אויף וויפיל מ'דארף זיין איבערגעגעבן צו טון מיט א צווייטן אידן, ווארום אט די מעלה פון להיות לו לעם סגולה איז דא ביי יעדער איד. קענסט נישט זאגן דער איד איז נישט, דער איד יא, אלע האבן עס. אין וועלעכן מצב א איד געפינט זיך בכוחותיו הגלויים, איז ער אלעמאל מצד עצם מציאותו לגמרי מופרש מעמי הארץ. זייענדיג נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, יעדער איינער איז נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, דער אייבישטער האט אים איינגעפלאנצט, יעדער איינער איז מעשה ידי פון דעם אייבערשטן, און דער אייבישטער האלט זיך גרויס מיט אים. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר פון דעם אויבערשטן, וואו איז דאס? און מ'זאגט ביי שיעור מהפטורה פון היינטיגע וואך פון פרשת תבוא אין ישעיה דארטן אויס די פסוק כ א, וואס דערפאר איז יעדער איד א מציאות נצחית, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שטייט קלאר אין גמרא אין סנהדרין רש פ, אין גמרא אין סנהדרין, און א מציאות פון עלה במחשבה יעדער איד, וואס איז לעצמו און ניט ווי כל הבריאה. כל הבריאה איז בדבר הוי' שמים נעשו מיט דעם רעדן פון דעם אייבערשטן ישראל איז עלה במחשבה אינגאנצן אנדער סארט דרגה שטייט אין תהילים דער לשון בדבר השם שמים נעשו מיט מיטן רעדן דא איז א אנדער סארט דרגה וואס אין א דיבור איז בשביל א זולת דער גאנצער ענין פון רעדן איך וויל זאגן עפעס א צווייטן ווי זאג איך אים וואס איך וויל איך זאג שאין כן מחשבה איז אינגאנצן פאר זיך אליין רעדט וועגן דעם ענין פון אוצר אוצר גנוז משתעשע בו נאר מען דארף די מעלה עצמית ארויסברענגען מן העלם אל הגילוי, ס'איז דא ביי יעדן איינעם, דארפסט ארויסברענגען מן העלם אל הגילוי, בפרט אין דער וואך ווען מען לערנט בתורה פרשת תבוא, און די הפטורה הנל, און מען ברענגט ארויס די מעלה פון פון אידן לגבי די גוים, אין הפטורה ברענגט זיך ארויס וואס ס'וועט זיין משיח וועט קומען, במיוחד ווען דער טאג פון חי אלול, דער יום הולדת פון די שני המאורות הגדולים, געבויט אויף וואס שטייט אין פרשת בראשית, און דער רבי נשמתו עדן האט דאס געזאגט אויף דעם בעל שם טוב מיטן מגיד, און דער יום הולדת, דער בעל שם טוב איז געבוירן געווארן חי אלול שנת נחת תנ ח, דער אלטער רבי איז געבוירן געווארן אין חי אלול שנת קהת תק ה, און די שני און חי אלול דעם טאג פון די שני המאורות הגדולים, וואס ס'פאלט אויס ווי די קביעות פון שנה זו, אין דער וואך פון פרשת תבוא, וואָס פֿון די יסודות או עיקרים פֿון תורת החסידות פֿון בעל שם טוב און אַלטן רעבן איז אהבת ישראל. דאָס איז דער יסוד פֿון דעם בעל שם טוב און דעם אַלטן רעבן, איינער פֿון די יסודות או עיקרים איז דער ענין פֿון אהבת ישראל. דער רבי לייגט צו אין הארה פֿיר און זעכציק ראה ליקוטי שיחות חלק ט', שזהו תוכן התחלת סדרה זו, מצוות ביקורים. אין קונטרס אהבת ישראל דער רבי האט ארויסגעגעבן און געטיילט, רעדט ער דארטן וועגן דעם ענין פון ביכורים ווייזט אויף נישט קיין כפוי טובה מיט די אלע זאכן, דו גייסט אראפ און דו זעסט אז דער אייבישטער גיט דיר פירות לייג ארויף א געמי אויף דעם און ברענג עס אין בית המקדש צו דעם כהן, ביכורים, איז דער רבי מדגיש געוואלדיג וועגן דעם ענין פון ביכורים אין ממש אין איין ווארט, ס'איז א לאנגע אריכות אבער מ'זאגט אין איין ווארט וואס דאס איז, אז די אידן זענען מחויב געווארן ביכורים, מ'לערנט עס ארויס, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך, אין די היינטיגע פרשה, אנהייב פרשה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, איז וישבת בה איז דאך איבעריג, לערנט מען ארויס אז מ'ברענגט נישט קיין ביכורים ביז נאך די פֿערצן יאר, זיבן של כיבוש און זיבן של חילוק. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, רבונו של עולם ס'דא אידן וואס האבן שוין געקראגן א חלק גלייך נאך די ערשטע זיבן יאר, ער קען שוין ברענגען פינף זעקס זיבן מאל ביכורים, ער ברענגט נישט קיין ביכורים, פארוואס? ווייל א איד, דער רבי האט געוויינט, ווייל א איד, ווי קען ער ברענגען ביכורים אז ס'נאך דא איין איד וואס נאך נישט געקראגן זיין חלק אין ארץ ישראל, ווייזט עס ארויס אויף אהבת ישראל. ממילא עס קומט אויס אין די פרשה פון תבוא וואס אנהייב רעדט זיך וועגן אהבת ישראל, און אין די וואך קומט אויס דער ענין פון יום הולדת פון בעל שם טוב מיטן מגיד, האט מען א באזונדערע נתינת כח צו פועל'ן אויף א אידן, יעדער אידן, אז זיין מעלה עצמית פון והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה זאל ביי אים נתגלה ווערן אין דעם אופן פון לשמור כל מצוותיו, ממילא וואס איז דא כל מצוותיו? בפועל ממש, מען קען האבן השפעה אויף יעדן אידן, און אויך ארויס ברענגען ביי אים בגילוי דעם ענין פון לתתך עליון על כל הגוים אשר עשה ביז צו די דרגה ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך צו זיין לגמרי העכער און מובדל פון יעדן ענין פון גוישקייט כולל דעם גוי אשר בקרבך, דער אלטער רבי טייטשט אין ליקוטי תורה א גוי אשר בקרבך. און דורך דעם טוט מען אויף ביתר שאת דעם ענין פון תמליכוני עליכם, און מען ברענגט נאך א אידן און נאך א אידן צו דעם ענין פון ולהיותך עם קדוש און צו זיין לתתך עליון על כל הגוים, ברענגט עס צו צו דעם ענין פון יתר שאת דעם ענין פון תמליכוני עליכם, אז עס ווערט ניכר לעין כל ווי השם אלוקי ישראל מלך, אז אויך גוים זעען אז אידן זענען אן עם סגולה, עם חביב, און דער אייבערשטער איז זיך משתעשע מיט זיי, און פון דעם קען מען קומען צום קיום היעוד אין נבואת ישעיה אין די הפטורה פון אונזער פרשה ביז צום סיום אני ה' בעתו אחישנה במהרה בימינו ממש משיחת שבת פרשת תבוא תש"מ.